א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, משה רבינו איז געווען דער סארסער, ער איז געווען די מענטש וואס ער איז געווען ארויפגעגאנגען אין הימל און עס געברענגט פאר אונז, יעצט וואס איז דאס מחייב א איד אז ער זאל האלטן די תורה? נאך דעם אלעמען האט נאך דער מענטש א בחירה, משה רבינו וויינט ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו ואת הקללה אם לא תשמעו. דאס טייטש אזוי, דער פאקט וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה נאך דער מענטש א בעל בחירה און ער קען בוחר זיין זיין בטוב או ברע. יעצט ווען איך זאג ענק די אלע זאכן וואס געשעט מיט סעקשועל אביוז, אין אנפאנג זענען די אלע סאקמערע קאקמערע חברה, מען האט אנגעהויבן מיך צו באליידיגן, בא'עוול'ען, מען האט שוין געטראפן שיקסעס אין אוקריינע וואס איך ווייס נישט פון דעם ברוך השם, מען האט שוין געטראפן נאך זאכן, איך ווייס וואס זיי האבן אלץ געטראפן, עניוועי. למעשה, אמאל האט עס מיר וויי געטון, ווייל כ'האב געהאלטן אז עטס ווייסטס נישט דעם אמת, און ממילא טוט מיר לייד פארוואס מען טוט אונזערע קינדער נעבעך אזוי ביליג האלטן. היינט איז אן אנדערע סדרה. היינט זאג איך ענק ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו. יעצט, ס'איז דא א מיידעלע אין בני ברק, דאנערשטאג פארנאכטס האט מען זי געטראפן אונטער א בנין, און זי האט געוויינט, ביטערליך געוויינט. מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען און האבן געהערט ווי א מיידעלע וויינט און זי איז פול מיט טרערן, קודם האבן זיי געמיינט אז אפשר זי וויינט מיט מיט הילערי קלינטאן, זי איז א מיידל, זי איז א מיידל, דאס מיידל איז א בלאנדע, הילערי איז א בלאנדע, האבן זיי אנגעהויבן צו רעדן צו די מיידל, און ווען זיי האבן געזען פארוואס די מיידעלע וויינט, האט זי געוויזן אז מען האט זי נעבעך גערעיפט, נו, איז יעדער געשטאנען אין די זייט, דאס טאר מען נישט צוגיין. דאס טאר מען נישט אנרירן, דאס מוז מען וואטשן, איז מען געגאנגען, מען האט גראד גערופן די פאליציי, די משטרה, העי, די משטרה, נישט די רבנים, און ס'האט נישט געדויערט לאנג, ס'איז דאך דא היינט איבעראל ווידיאוס מיט אלעם, איז מען געוואויר געווארן אז א פערצן יעריגער בחור וואס ער וואוינט דארט אין יענע געגנט, ער האט זי גערעיפט. נעבעך. מען האט נאכדעם צוריקגעגעבן דאס קינד גערעיפטערהייט, שוין אויפגעמאכט, עטס פארשטייט וואס איך מיין, האט מען עס צוריקגעגעבן, און מסתם דעמעדזשט פאר די רעסט אוו הער לייף, און מען האט דערציילט וואס ס'איז געשען מיט זייער טאכטער. יעצט אים האט מען אויסגעפארשט אין די פאליס ביי אגף מחלקת הנוער, דארט ווי מען פארשט אויס יונגע קינדער. יעצט די מיידל בלייבט קריפלט פאר לייף. יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם. וואס האט עטס אויפגעטון אז עטס האטס געמאכט חוזק פון מיר? לאמיר זאגן ווען עטס וואלטס ווען מצליח געווען און עטס וואלטס ווען געקענט מיך דערשטיקן אדער שיסן אזוי ווי מען האט מיך געשאסן אדער געגאסן בליטש אין די אויגן און ס'וואלט נישט געווען ווער ס'זאל ענק מעורר זיין וואס וואלט דעמאלטס געווען? שטעל דיר פאר נאך אפאר יאר ארום ווען דאס האלט אן נאך א דזשענערעישאן צו נאך צוויי וואלט קיינמאל נישט געווען קיין טורנינג בעק. און דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין, עטס האטס נישט מיך געטשעפעט, עטס האטס געטשעפעט יעדעס יונגל און יעדעס מיידל, עטס האטס געטשעפעט די תורה, עטס האטס געטשעפעט משה רבינו, דער סארסער וואס האט אונז געברענגט די תורה פונעם אייבערשטן, און עטס האטס געטשעפעט דעם אייבערשטן, און עטס באצאלט צהל, איך ווייס, וועט באצאלן אלע א פרייז, אבער עס וועט נאך זיין נאך ארגער, נישט געזארגט, די וואס האבן עס געטון, די זענען אויף גרויסע צרות. יעצט, איינער וואס שרייבט אריין אויף די בלאג פרעגט ער וואס איז געשעהן מיטן חינוך פון די פרומע מענטשן, יעדן מאנטאג און דאנערשטאג טרעפט מען א טאטע שלאפט מיט דער טעכטער, אדער שלאפט ער מיט די ניסעס, אדער מיט אנדערע מענטשן פונעם ציבור, ווען וועט זיך אויפהערן דער חילול השם? בני ברק ווערט אנגערופן היינט עיר הפעדעפילים עיר החטאים. יעצט, איינער שרייבט דא פארוואס איז נישט דא אז מען זאל אויסלערנען די עלטערן וויאזוי מען זאל מחנך זיין די קינדער? וויל איך אים זאגן, איך לערן אויס די עלטערן, איך בין געווען אין ארץ ישראל, כ'האב געזאגט פֿיר שעה א דרשה פאר ראש השנה, אריינגעקומען צענליגע טויזענטער תגובות, שכוייח דו האסט אונז מעורר געווען. מיר האבן געזאגט הונדערטער פרויען אין ארץ ישראל, נישט מיך פערזענדליך, אבער זיי האבן געזאגט פאר די מענטש, זענען נישט געגאנגען הערן שופר, ס'איז א זאך וואס זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט אז מ'וואטשט קינדער איז מען פטור פון תקיעת שופר. דער אמת איז דארפסט דאך פארשטיין, די קינד שרייט דאך אויך.

ס'איז ממש ס'איז א שרעק. יעצט וויאזוי האט מען געלאזט אזא קליין קינד גיין אליין אין די גאס? מען קען נישט. ס'איז אזוי ווי שטעל דיר פאר ס'איז דא בערן און וועלף און לייבן אין די גאס. יעצט איינער פרעגט ס'איז געווען א מיידל פון פינף יאר און דער מענטש קען נאך לעבן מיט זיך? ער האט זיך געדארפט הרג'נען פאר ער'ט געטאטשט דאס מיידל. יעצט איינער שרייבט דארטן אז דאס מיידל איז געגאנגען נארמאל אזוי ווי יעדע מיידל גייט אהיים און די חזירים זיצן

און קעגן די סמארטפאונס און קעגן די סעלפאונס, דאס איז בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא, מען דארף יעדן מיידל מיטגעבן א פאון וואס זאל קענען געבן א קוועטש איין באטן אהיים און איין באטן צו די פאליס, איך האב עס שוין געזאגט פינף יאר צוריק. כ'האב געליינט אז אין טשיינע האט מען עס געטוהן, ס'איז געווען רעיפס אין די רורעל עריעס, מ'האט יעדן געגעבן אזא זאך, די גאווערמענט האט פארטיילט הונדערט טויזענט סעלפאונס עס האט זיך אויפגעהערט אלע רעיפס, א מיידל איז געפארן מיט איינעם א היטש אין ארץ ישראל און יענער האט האט איר אויפגעפיקט פאר א היטש זי גייט אין סקול און יענער האט אנגעהויבן צו פידלען מיט איר און זי האט אין די בעק פאקעט געהאט איר פאון מיט איין באטען א שטופ געטאן איר טאטע איז צוויי מינוט דערויף נאכגעפארן און מען האט אים איינגעזעצט ס'קומט יעצט ווינטער, א שווערע ווינטער גייט קומען, מ'עט וואקן צו אהרן'ס תלמוד תורה דארט אין די מיידל די מיידל סקול, ס'איז א שרעק וואס דארט טוט זיך, אינמיטן טאג מיט א מאשין גאן האב איך מורא דארטן דורך צו גיין, די קינדער זענען הפקר, מ'עט רעיפן א קינד, מ'עט הרג'ענען א קינד, וועט מען זאגן קדיש, מ'עט מאכן א גרויסן הספד. יעצט איינער שרייבט ס'איז שוין נמאס ומאוס דאס אז מען כאפט קינדער פאר גארנישט, ער זאגט אההה דער טאטע דארף נעמען א שערל א מספריים און זאל אפשניידן יענעם די מעשה און פארטיג. יעצט איך זאג נישט מען זאל עס טון ווייל דאס הייסט אינסטיגעיטן אבער. מ'לאזט זיי, יו לעט הים געט עוועי וויט עווריטינג. יעצט איינער שרייבט מעשה רבנים סימן לבנים, ער האט גערעכט, אז די רבנים טוהן עס פארוואס זאלן עס די קינדער נישט טוהן? איין מאמע שרייבט, איך ווינדער מיך א קינד וואס דארף נאך גיין אין גן, דאס מיינט זי גייט נאך אין קינדערגארטן, שיקט מען אליינס? וואטס גאוינג אן היער? ניין, מ'האט דאך אבער פופצן קינדער, מוז יעדער איינער העלפן. באלאוני! הערטס אויף די מעשות! יעצט א מאמע שרייט. שרייבט, איך בין דאך אויך א מאמע, ס'איז מורא'דיג ביטער פאר עלטערן צו הערן אזאלעכע מעשות, ווער איז באמת אחריות אויף דעם אז מ'קען נישט ארויסשיקן א מיידל פון פינף יאר? השם ישמור, דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן, וואס איז געשען מיט אונזער ציבור? מ'דארף מאכן א חשבון הנפש, און מ'דארף אנהייבן צו זען פארוואס ס'געשעט אזאלעכע זאכן, ס'איז. פחד פחדים, מען טאר נישט איבערלאזן א קינד אפילו א רגע, הע דזשוין די קלאב, איך זאג דאך דאס שוין, איך זיץ שוין איך דרשן דאס צען יאר און אויף דעם האט מען מיך געלייגט אין חרם, און יעצט ווייזט זיך אויס אז ס'איז ליידער אמת, יעצט נאך א זאך, דו האסט א פראבלעם מיטן ציבור, וואס איז מיט די רבנים, די רבנים זענען די גרעסטע נואפים. דו האסט א פראבלעם מיטן ציבור? יעצט איינער שרייבט מען דארף אים כאפן און פארברענען, ער האט צעווארפן, צעבראכן, דאס לעבן פון אזא מיידעלע, איינער שרייבט אז ס'איז מקים געווארן והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, יעדן טאג אין די צייטונגען און אין די רעדיאוס און אין די טעלעוויזשן זאגט מען וויפיל חזירים ס'איז דא ביי די פרומע, און מען פארדעקט אלעס כמים לים מכסים, וואו מען זעט נאר א פרומען טרייט מען שוין אלעס צו פארדעקן. פיין, דאס איז זייער גוט, ברוך השם אבי ס'קומט ארויס. דריי מענטשן זינגען דידן נצח, ליובאוויטש, טראמפ, און נחום ראזענבערג. יעצט די אלע מיינע שונאים וואס האבן מיר פראבירט וויי צו טון און וואס האבן ארויסגעגעבן חרמות, ווינטש איך ענק אן, אז עטס זאלטס עס מיטמאכן מיט אלע ענקערע קינדער, נישט מיט איינעם נאר מיט אלע, נו מ'עט עטס פארשטיין וואסער אן עבירה עטס האטס געטון צו רודף'ן א מענטש וואס כ'האב מיך מוסר נפש געווען אן א געלט, כ'האב פון ענק גארנישט געבעטן, נישט אזוי ווי די וויזשניצע האט נישט אנגעלאפן כאפן געלט, איך ברויך נישט פון ענק, איך לאך פון ענק, ענקער געלט איז טמא מטמא, טריפה, רציחה, ניאוף, דאס איז ענקער געלט, מדינת ישראל האט נישט אזא טריפה געלט ווי עטס האטס, עטס זענטס די טרייפענסטע יונגען וואס איז דא, הייבטס אן מיט לעיזער קעסטענבוים, הייבטס אן מיט די אלע גבירים. זיי האבן אויסגעראטעט און אויסגעבלוטיגט כלל ישראל און געמאכט א פארמעגן, הייבטס אן מיט אהרן טייטלבוים, ווען איינער האט א טשויס צו נעמען געלט פון אהרן טייטלבוים אדער פון מדינת ישראל זאל ער נעמען פון מדינת ישראל, ווייל אהרן'ס געלט איז פונקט אזוי טרייפה און ער איז פונקט אזא אפיקורס און א כופר פונקט ווי די מדינה. און אויך זלמן לייב'ס שקל הטהור ס'איז די זעלבע בלאף, אונז פארקויפט און הייליג געלט און מען טאר נישט נעמען די געלט מיט יענע געלט, וואס הערטס אויף מיט די גניבות מיט די גזילות וואס מען האט דא געטון. כ'האב געוואלט אויך צולייגן אז ס'איז דא א מורא'דיגע גוטע בשורה וואס איז משמח אנשים. שטעלטס ענק פאר, ס'איז דא א חזר וואס דער חזר האט מכשיל געווען האלב אדער א דריי פערטל מונקאטש. ס'האט מיר דערציילט די וואך איינער אז מונקאטש רב האט געוויינט צו אים, אויף דעם האב איך געדארפט האלטן א ישיבה, כ'פלעג מיר פארקוקן שווערע שיעורים, כ'האב געזען ס'קליקט נישט. כ'האב געמיינט אז דער עולם פארשטייט נישט מיינע טיפע שירים, איר כאפט נישט אז ביי זיין די הויזן איז געווען שמחת תורה, אנגעהויבן מיט ברוך מאטכען אין בעיסמענט און די מקווה, נאכדעם בערל אשכנזי אויפן ערשטן פלאר, און אין בית מדרש איז אויך געווען די חזיריי. בקיצור, מונקאטש איז געווען תיבת נוח. עניוועי, איז געגאנגען דער בערל אשכנזי און ער האט געוואלט קומען זאגן עדות אין קאורט אז ברוך מאטכען איז א צדיק, מ'האט אים מסתם באצאלט פאר דעם, פארוואס נישט? יעצט האט ער זיך משדך געווען מיט גרינוואלד מיטן פאפער רב'ס א זון, א מחיה, איך האף אז זי איז נישט קיין בעולת בעל, און איך האף זי וועט נישט מאכן אזא קינד אזוי ווי די אלע דעבישע קינדער וואס מען האט נעבעך מאלעסטעט, באט עניוועי דעטס נאט מיי ביזנעס, וואס איך וויל זאגן איז אז דער אייבישטער האט געהאלפן אז דער חזיר ר' בערל אשכנזי אב בית דין האט געעפנט קהל אלעסק. ער פארשעמט דעם בעלזער רב'ס איידעם דעם אלעסקער. פאר סיקסטי סיקס קענט עוועניו, דאס איז אינעם בנין פון סערטיפייד לאמבער. הודעה משמחת, ברוב שיר ושבח ובקול תודה הננו בזה להודיע לכל תושבי שכונתינו, שבעזרת השם יפתחו ס'וועט געעפנט ווערן, איך וויל נאר וויסן צו דאס מיינט מיך אויכט, למשל ווען איך זאל וועלן דארט גיין דאווענען, צו מ'וועט מיך נישט ארויסווארפן. בקיצור שערי בית מדרשינו לתורה ולתפילה בשבת קודש פרשת לך לך הבאה עלינו לטובה זמני התפילה פרשת לך לך הדלקת הנרות פאר טווענטי פייוו מנחה קבלת שבת שחרית מנחה ושלש סעודות חצי שעה אחר זמן הדלקת הנרות און מוצאי שבת אונטערגעשריבן הגבה. יעצט איך וויל זאגן אפאר זאך, די ערשטע זאך וויל איך זאגן איך וואלט געוואלט זיי זאלן מיך אפקאלן צו איך מעג דארטן אויך קומען דאווענען. כ'מיין, איך בין דאך נישט ארגער ווי דער רבי אליין. בערל אשכנזי איז געווען א וועלטס חזיר אלע יארן. נו, אז ער איז דער וועלטס חזיר און איך האב נאר געזאגט וואס ער האט געטון, האט מען מיך ארויסגעווארפן וויאזוי האט ער א שול? די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, ווער ס'זוכט סעקס אין בית מדרש, דער קען דארט אהין גיין, ס'איז נישט געווארן בעסער יעצט, אין די מקווה זיין דארט אויב ס'איז דא א מקווה, און ווען נישט דארט זיין א טוילעט מיט א אונטער צימער מיט א אויבער צימער, רבותי איך בעט דעם עולם, זאל שטיין ווייט פון דארט, ער איז א חזיר, און אז דו עסט ווערן סטאק מיט דעם חזיר עסטו גארנישט טוהן, ווייל די ווייסט דאך די רבנים ען גענגען אפ אן יו, און די האסט נישט די גאטס צו פייטן די רבנים, דאס זאלסטו זייער וואטשן, זאלסט זיך האלטן ווייט פון די שיל. יעצט דאס איז די תיקון פאר סערטיפייד לאמבער וואס ער איז געשטארבן אן גאטשעס, זיך ארום געשפילט דארט מיט איינעם אין ים, אינעם אייבערשטנס מקווה, זיך ארום געשפילט מיט איינעם דעם פרנס הדור, עניוועי, אין זיין בילדינג מאכט מען עס. זעהט אויס מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון אלע שילן, כ'ווייס אין וויזשניץ האט מען אים אויך געזאגט ער זאל זיך גיין, האט ער נישט קיין ברירה עפענט ער אליין א שיל, אפשר דארף איך אויך עפענען א שיל, ס'האט יעצט צוגעשפארט די שיל פון די בחורים פון די כולל דאבליו, ברסלב נעמט עס איבער, נו אפשר זאל איך דארט עפענען א שיל, זיי בעטן מיך איך זאל ווערן רב דארטן אין נוה שלום, אפשר זאל איך טאקע דארט עפענען מיין שיל. שטייסט דא טוט זיך? יעדער חזר האט ווי צו דאווענען, גם ציפור מצא בית, נחום ראזענבערג האט נאך נישט קיין שול, שוין צען יאר איך דארף פארן אויף צפת און מען קען מיך נישט אז מען זאל מיך לאזן דאווענען, עניוועי רבותי דאנט געט סטאק אין דעם בתי זונות, ס'איז נישט קיין שול ס'איז א בתי זונות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר קלייניגקייטן, ס'איז דא א קאמפעני ס'הייסט פיני, FINI, וויגעלי ווארם, ס'איז אזא קענדי וואס האט אזא קאפ פון א ווארעם, ס'זעט אויס ווי א ווארעם, ס'איז אזוי רינדיג, און פון דעם אויף די קענדי איז דא פיר השגחות, סטאר-קעי, אוקעי, וועסטהיים, און ווייסמאנדל. כ'האב געוואלט מסביר זיין פארן עולם, מען קען נישט זאגן אז ס'איז נישט כשר, אבער ס'דאך דא א ענין פון מראית עין, און ס'איז דא א ענין וואס קינדער זאלן זיך נישט צוגעוואוינען, שמואל האט נישט געלאזט זיינע טעכטער זאלן שלאפן איינער מיטן צווייטן, אז ס'זאל נישט פילן וויאזוי ס'פילט אז מ'כאפט ארום אן אנדערן. מען נעמט די ווערים, ס'טעיסט אזוי ווי ווערים, ס'צעגייט אין מויל ווי ווערים, ס'אזוי עקלדיג וואס איז געווארן פון כלל ישראל, כ'מיין ס'איז אנבעליוועבל, יעצט דער ווייסמאנדל אז ער געט א הכשר, דער האט דאך געגעבן אונז אלע יארן די טרייפענע פלייש, דער האט איבערגענומען דארטן די שחיטה אין אייאווע, ער איז א לאולייף געווען אלע יארן, איז דער ווייסמאנדל געט אויכעט א הכשר אויף די קארטלעך, ס'דא א איד וואס האט נעבעך באקומען קענסער, איז זייער נישט געזונט, ער רייצט אן אלע קינדער אויף די טאטעס אז מען זאל נישט פאלגן די טאטעס און מען זאל אהער און מען זאל אהין, און ער זאגט אז מען מעג נוצן די קארטלעך, שטעל דיר פאר דארט שטייט א זון זאגט פארן טאטן טאטי פארוואס ביסטו מטמא די הויז מיט דעם סמארט פאון, כ'מיין דער איז א סערטען ריספעקט, ס'איז דא אין שלחן ערוך וויאזוי מען זאגט פאר א טאטן אז ער מאכט א טעות. היינט ס'איז שוין אווער ענד אבאוו ס'איז נישט דא קיין דרך ארץ. שטעל דיר פאר, דער אלטער אויסגעוועבטער מאטעלע, כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן דעם, ער האלט אז מ'טאר טאקע נישט נוצן די קארטלעך, ער האט געזאגט מ'זאל עס אהין ברענגען צו אים, און ער צונעמען אלע קארטלעך. ס'איז ממש, ס'איז א אומגליק וואס ס'גייט פאר, נאר איין איש שם אל לב, יעדער משוגענער וואס מ'הייסט אים עפעס אונטערשרייבן מוז ער אונטערשרייבן. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן, ס'איז דא איינער וואס ס'הייסט מנחם אליהו מקלף, ער איז א זון פונעם הגאון נפתלי שליטא, ער איז אן איידעם ביי רבי דוב ישראלי, שנזדכך ביסורים מרים וקשים וקיבל באהבה, די לוויה איז שוין געווען אור ליום ג' ז' מר חשוון תשע"ז, מען האט אים געטראגן צום בית החיים סגולה אין פתח תקוה, בקיצור המשפחות המתאבלות איז מקלף אי טינגער. עניוועי, ער איז דער זון פון דעם מקלף, דעם חזיר, דעם מניוול, דעם שייגעץ וואס ער האט געוואוינט מיט זיינע ניסעס. יעצט כדי מען זאל אביסל, ווי מען זאגט, מאכן א, אז ס'זאל נישט זיין אזא חילול השם, און יעדער האט דאך אינזין די משפחה, שרייבט מען אויפן הגאון ר' נפתלי, מען דארף שרייבן הגאון און נואף. מען דארף ארויסשרייבן וואס ער איז א גאון, צו ער קען ש"ס, צו ער קען בועל זיין ניסעס. ס'איז אזא חוצפה און א שמוץ אז די וועלט האט עס נישט געזען. יעצט ס'דא א בחור ער הייסט נתן זייטוני. ער איז א ספרדישער בחור, ער איז געווען קודם א וואוילער און נאכדעם איז ער ארויס אויף שלעכטע וועגן און ער האט זיך צוריק געקערט בתשובה און ער איז געהארגעט געווארן אויפן ראוד פאור סעווענטי וואן, איז האט מען אים נישט געוואלט באגראבן אין בני ברק, ער האט געמוזט גיין זוכן קרקע אין פתח תקווה. כ'האב געוואלט זאגן ביי די וועי פאר דעם דיין ר' שמעון מאיר לאנדא וואס ער איז געגאנגען זוכן קרקע אין צפת, אפשר קענסטו אים טרעפן אין פתח תקוה, פסח תקוה איז בכלל א משוגעים הויז און דו ביזט משוגע, די פסח תקוה אין אמעריקע דארט איז פתח תקוה ס'א גזירה שווה, דו ביזט משוגע צו טאטשן טעכטער? יו אר קרעיזי! עניוועי, האט מען דעם אינגל נישט געלייגט אין בני ברק. יעצט איך מיש מיך נישט אריין, דאס איז חברה קדישא זאכן, אבער באמת, דער בחור איז דאך א חוזר בתשובה, און ער איז אפילו געווען אויפן וועג אהיים פון א שיעור וואס ער האט געלערנט דארטן, יעצט אין צייטונג איז געשטאנען מ'האט אים נישט געוואלט וועגן דעם קובר זיין ווייל ער האט געהאט א סעלפאון, wow! און וויפיל בעל עבירות האט איר וואס זענען נישט חוזר בתשובה געווען און זיי ליגן דארטן אין בני ברק? אזוי וואלט מען כאטש געוויזן אז מ'רעספעקט איינער וואס איז חוזר בתשובה, נאר וואס, א יעדער טוט וואס ער וויל. יעצט איז דא דער ראביי מארוועט, ער האט זיך ארויסגעשטעלט קעגן די פעדאפיילס, ער איז די טשיף ראביי אין ענגלאנד, ער האט געזאגט אז אונז כלל ישראל זאלן זיין מער אופען צו די LGBT, איר הערט ווי מען האלט? דאס איז שוין דער ראביי דער טשיף ראביי פון ענגלאנד. ער שלאגט זיך קעגן חזירים, קעגן פעדאפיילס, אבער די חברה וואס זיי טוען עס ליגעל זאל מען זיין אופן צו זיי. יעצט ער האט געמאכט יעצט א ביטערע מיסטעיק ער האט געזאגט אז דאנעלד טראמפ איז א רעיסיסט. איר פארשטייט וואס דא גייט געשען? אמעריקע איז דיוויידעד, ס'איז דא פראטעסטן יעדע נאכט, און אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט, די פרעזידענט דארף יעצט האבן זייער זייער א שטארקן סוקסעס אז ער זאל קענען איבערצייגן פאר אמעריקע אז ער איז נישט קיין רעיסיסט, און די פרוי זיצט און וויינט טאג און נאכט, כ'האב געזען קליפס, זי האט אפגעקאלט איר'ס א פרענד זעקס אינדערפרי, זי וויינט, זי קען עס נישט אויסהאלטן, זי האט געוואוסט זיכער, זי האט עס, דרייסיג יאר אין פאליטיקס מיט אזויפיל מיליאנען, סקווערע רבי האט איר געגעבן א מנורה מיט א קאלפיק מיט א ברכה, זי האט געוואוסט זיכער, זי האט עס, אזא דורכפאל האט זי נאך אין איר לעבן נישט געהאט, און ממילא, פארשטייסטו, איז זי אנגעווייטיגט, און זי וויינט, אין אמעריקע ווען מען זעט וויינען וויינט מען מיט, און די פרויען וויינען בכלל מיט, און זי האט געזאגט אין איר דרשה אז זי האט נישט נאר געפייט פאר זיך נאר פאר די פיוטשער פון אמעריקע כאילו מען ברויך זיי האבן, עניוועי, אבער. דאס איז וואס דא איז געשען, סאו דער טראמפ גייט האבן אזא טאף דזשאב, ער וועט האבן די האוז, די סענעט, ער וועט האבן יעדן מיט זיך, ער האט אבער נישט פופציג פראצענט פונעם עולם, דער אייבערשטער דארף אים האלטן די רעכטע האנט, ווייל ער האט א טאכטער וואס האט זיך מגייר געווען און ער איז פראוד דערפון, וועגן דעם וועט מען אים רודפ'ן, אויסער אז ער וועט נישט קענען טון די אלע זאכן וואס אונז רעד מיר זיך איין, ווען מען רעדט זיך איין ער האט שוין אריבערגעשיקט די עמבעסי אויף ירושלים, און ער האט שוין געבן פאר די ישראלים אלעס. ער געט נאך נישט ווארט, זיי נאך נישט געזונט, איך פאר נאך נישט האט איינער אמאל געזאגט. יא, מען דארף באמת אנהייבן צו דאווענען און בעטן דעם אייבערשטן. אסתר המלכה האט געמאכט א סעודה מיט אחשורוש און מיט המן. זאגט די גמרא פארוואס האט זי דאס געטון? ווייל זי האט געזען קיינער בעט נישט דעם אייבערשטן, ווייל יעדער האט געזאגט אחות לנו בבית המלך, אונז האמיר דאך א שוועסטער, ביי אחשורוש אין שטוב איז זיך אונזער שוועסטער, זיי האבן געוואוסט אז דאס איז א אידישע טאכטער. איז ממילא האט זי געזאגט ניין איך גיי מאכן א סעודה מיט המנ'ן, און ווען די אידן האבן דאס געזען, דעמאלטס האבן זיי זיך צובראכן די הארץ און זיי האבן אנגעהויבן תשובה צו טון ווייל זיי האבן געזען אז זי איז נחמץ געווארן, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת מגילה, מען זאל נישט זאגן אחות לנו בבית המלך, יעצט זאגט נישט טראמפ טראמפ טראמפ, האמפע טראמפע, געדענקסט דער רבי אין חדר פלעגט זאגן האמפע טראמפע, ער הייסט. דאנעלד טראמפ, אולד מעקדאנעלד, העד ע פארם, אי איי אי איי או, ענד אן היז פארם, הי העד ע בארן, אי איי אי איי או, יעצט געדענקסט דאס פון חדר? דעס איז נאר צוגעלייגט אן עמערדזשענסי. די וואך דארף איך שוין פארן, כ'האב אפאר אפוינטמענטס וועגן מקוואות, ס'איז דא א איד וואס איך האנדל מיט אים זייער נאנט דא אין אמעריקע, ער איז פונקט געווען אין ארץ ישראל ווייל ס'איז געווען זיין מאמע'ס יארצייט, און די גרופע וואס איך האב אויפגעשטעלט צו גיין קוקן מקוואות האבן געכאפט ווידיאוס ווי זיי גייען אויף עטליכע מקוואות וואו איך האב נאכנישט געפערטיגט צו גיין, ממש ס'רוקט זיך פאראויס, ס'איז א זאך וואס איז געווען נעגלעקטעד, ס'איז די וויכטיגסטע זאך אין כלל ישראל, אן פלייש קען מען זיך באגיין, אן א מקווה קען מען זיך נישט באגיין, און ס'איז געווען נעגלעקטעד אויפן העכסטן אופן, ס'איז אנבעליוועבל, ברוך השם איך האב געהאט די זכיה, און כ'האב צוגעזאגט גרויס געלט וואס איך דארף יעצט באצאלן, און איך פאר יעצט ארום, כ'האב, מאך מיר אפאר אפוינטמענטס, און איך האף אז דער אייבערשטער וועט העלפן. אזוי ווי איך זאג אייביג פארן אייבערשטן, ווילסט מיך שטראפן? טו וואס דו ווילסט, אבער דאס איז נישט איך, דאס איז כלל ישראל, סאו וויפיל איך בין ווערד ווייס איך נישט, אבער כלל ישראל האט זיכער א ווערד ביים רבונו של עולם. עניוועי, יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באקומען עטליכע קאלס, מסתם צען פופצן קאלס, פון מענטשן האבן מיך געטראפן, סתם אזוי גערעדט צו מיר, און זיי האבן געזאגט אז דאס וואס דו זאגסט אז קען זיין מיילעך האט צוגעשפארט וועגן דעם טאהש, ווייל ס'איז דאך דא יענע מנוולות אין ראקמאר, זאגן זיי דאס קען זיין, זיי ווייסן נישט. אבער איין זאך, ער איז א פארברעכער, ער איז א רשע, ער האט גענומען זיין טאטענס פארמעגן און האט עס געלייגט אין די ערד, ער מיינט ער טוט א טובה, ער וועט אויפשטיין איינמאל א וואך שבת אינדערפרי און ער וועט זאגן תהלים און דאס איז דער טאטע, עניוועי, עס איז נישט וויכטיג, וואס איך וויל נאר ארויסברענגען איז, אז מענטשן טענה'ן, ס'איז דא איינער קול טוב, זאגסט אז דער רבי האט געזאגט אוודאי שמו כן תהלתו, וואס איז מיט די אלע גניבות מיט גזילות? סאו וויל איך דיר זאגן, איך דזשאסטיפיי נישט די אלע גניבות און גזילות, און דאס איז אלעס א שטארקע טענה אויפן טאהשער רעבין, אבער למעשה, איך האב מיר דורכגעקוקט אלע רעביס ארום דעם דור, איך האב נישט געטראפן איינער וואס איז נישט קיין גנב און א גזלן אדער געהאט טרייפע געלט, איך טרעף נישט היינט קיין איינעם קיין ערליכן, איז במילא וויל איך נישט פון אים מער ווי פון אן אנדערן, לאמיר גיין צו שטאט. מען רעדט שוין נישט פון דעם וואס מען טאר נישט נעמען געלט פון די ציונים, די זאכן, מען רעדט געהעריג. אמאל געווען ביי א זיצונג מיט די פעדערל גאווערמענט, האבן זיי געזאגט דער איז סטיל אר סאם אנעסט רעבייס, פרעגט ער מיך האר ראביי ראבינאוויטש אין בארא פארק, האבן מיר זיך ביידע צושאסן פאר געלעכטער, א מענטש האט אפגעגנב'עט מיליאנען, אמאל האט ער געזאגט ער איז אין בענקראפסי און פארטיג. און דאס איז דער מונקאטשער גנב וואס האט אפגעגנב'עט מיליאנען, וועלכער האט נישט אפגעגנב'עט, דער ספינקער האט נישט אפגעגנב'עט, ווער נישט? סאטמאר האט נישט געגנב'עט? יעדער וויל יעצט ענטפערן די רבי האט נישט געוויסט ווייל ער האט אליין געזאגט קוק איך נעם נישט קיין געלט פון די גאווערמענט איך וויל דיר עפעס זאגן אויב זיין מענעדזשמענט איז געווען אזוי קאראפטעד איט אטאמאטיקלי ריפלעקטס אן הים ער קענסט נישט זאגן איך האב נישט געוויסט ער האט טאקע נישט געהאט קיין איין געטרייע מענטש וואס ער איז אריין געגאנגען און האט אים געזאגט רבי ס'טויג נישט און אויב ער האט טאקע נישט געהאט דעמאלטס האט ער נישט געפירט סאטמאר האבן עס געפירט אפאר שקצים. יעדער רב יעדער רבי, יעדער וואס האט געלט אין אמעריקע האט געגנב'עט און גע'גזל'ט. דער סיגוטער געווען א וועלטס גנב. נורסינג האומס, וואס דו ווילסט האט מען אויף דעם מענטש צוזאם גערעדט, און זייער אסאך דערפון איז אמת. סאו איך פארשטיי נישט פארוואס ווייל טאהשער רבי האט געזאגט הודאי שמו כן תהלתו איז א פראבלעם ער האט געהאנדלט מיט פינקוס מיט די זייגערס. כ'וויל דיר עפעס זאגן, טאמער טאהש וועט מיך גענוג אויפרעגן וועל איך ענק דערציילן אזא מעשה וואס קיין שום רבי האט נישט געטון, און טאהש ווייסט אז איך וועל עס פארציילן, און פאר דעם ציטערן זיי. אין דעם ס'האט מיר איינער געזאגט ער וויל באשרייבן פון גדלות פון טאהש'ע רעבן, זאג איך אים קודם וויל איך דיר פארציילן א מעשה, אז דו'סט דאס פארשרייבן וועל איך דיר אלעס פארציילן נאכדעם, דאס איבריגע איז דזשאסט אן עד אן, אונז ווייס מיר וויאזוי ער האט געלעבט. אבער ער איז נישט אנדערש ווי אלע רעבעס, נעם יעדן רעבן אהער וועסטו זען וויאזוי ער האט געלעבט און וויאזוי ער האט געמאכט ענדס מיט. וויפיל רציחות ס'דא פון די עי קעי פאליסיס און נאך אזאלעכע זאכן, און ס'איז אלעס זייער זייער נארמאל היינט. אנפארטשענעטלי. סאו דאס וואס ער זאגט הודאי שמו כן תהלתו סהאט נישט צוטון מיט גניבה גזילה מ'האט גענומען דער רבי זכרונו לברכה דער סאטמאר רב האט אמאל געזאגט אזוי אמאל איז געווען א רבי א תלמיד חכם א גאון און ער איז געווען א קלוגער מענטש און ער איז געווען א ירא שמים מען האט אויסגערעכנט אלעס וואס א רבי איז געווען זאגט ער שפעטער האט דער בעל דבר געזען דאס טויג נישט האט ער עס צוטיילט דער תלמיד חכם איז נישט קיין ירא שמים דער כ'מיין נישט קיין רעבע, צוטיילט יעדע זאך, עניוועי זיי זענען אלל די סעים, יעצט זאגן זיי מיר אז דו האסט געטון א מורא'דיגע זאך אז דו האסט ארויפגעלייגט דעם שייגעץ מיילעכן, ווייל זיי האבן טאקע אזוי געטון, זיי האבן זיך געמאכט א ישיבה ס'הייסט תפארת בחורים, ס'איז דא בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן וועגן זייערע שטותים און יעצט האבן זיי אים צוריק אריינגענומען אין תפארת בחורים, זיי פרעגן צי איך וואלט געקומען דארט זאגן א שיעור, זאג איך אים יעדן טאג קום איך דיר זאגן א שיעור, איינמאל קום איך, ס'איז א מורא'דיגע זאך, ווייל איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, ווען. ס'דא, כ'בין געווען אמאל אין קאליפארניע, איז דא עפעס א הייוועי ווי מ'קען פארן אַכציק אדער פֿינף און אַכציק מייל א שעה, כ'מיין ס'איז צווישן אריזאנע און צווישן קאליפארניע, עפעס איין הייוועי, ס'איז כמעט נישט דא ווער ס'פארט דארט, לאט מען דיך פארן, מאך א לעבן. בין איך דארט געווען, איז געווען זייער ווייניג טרעפיק, שטעל דיר פאר ווען מ'נעמט די טרעפיק פון ניו יארק סטעיט טרוועי פון וועסטשעסטער עריע און מ'לייגט עס דארט אריין און מ'לאט יעדן פארן עיטי פייוו מיילס אן אווער, וואלט געווען קארס בעק ענד פארט א מחיה. רייט? אקעי. שטעל דיר פאר אז דו נעמסט דיין זון און דו שטופסט אים אריין אינמיטן ווען די קארן פארן און זאגט ער גיי קראס. וואס וואלט געווען מיט דיין זון? ער וואלט זיך צוקראשט. רייט? רייט. צו שיקן א קינד אין א דאמעטארי שלאפן היינט איז די גרעסטע רציחה וואס איז דא. ווייל מ'רעדט שוין נישט פון משכב זכור. איינער זאגט פארוואס זאגסטו. ס'איז זייער מיאוס, ער שטופט אריין דעם פופיק אין תחת, ווייסט פארוואס? ווייל ברוך השם יעצט פארשטייען עס די בחורים, זיי דערציילן מיר אליינס, זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט, משכב זכור, א איד א מורה הוראה ביי די פינף און אַכציק אין קראונהייטס האט נישט געוואוסט וואס דאס איז. ס'איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל רעדן זייער אפן, זאג איך פאר יענעם, און אז ס'געפעלט דיר נישט קענסטו אויפהענגען, איך האב דיר נישט געהייסן זאלסט מיך קאלן, ניין ניין ניין וואס דו זאגסט מוז איך הערן, כ'וויל נאר זאלסט רעדן אביסל איידל. זאג איך אים מיין רבי האט געזאגט אז אנצורירן דארטן איז אזוי ווי מוקצה אום שבת אנצורירן א לייכטער, און איך געדענק אז מיין מאמע עליה השלום פלעגט ארויפלייגן די לייכטער אויפן ספרים שאפע ווייל זי האט געטענה'ט אויפן טיש מ'האט זיך געשלאגן ווילדע קינדער יעדע וואך איז געווען חילול שבת האט עס ארויפגעלייגט אויבן, פלעג איך אלץ טראכטן צו טאטשן דארט איז אזוי ווי צו טאטשן דעם לייכטער און איך פיקטשער מיר אין מיין מיינד אז די לייכטער ליגט אויבן אויף די ספרים שאפע און צו טאטשן דארט, ווי דארט? וואס דארט? וואס דעם לייכטער צו טאטשען? ליסען, איטס אידער מען לערנט הלכות נידה אדער מען לערנט הלכות יום הכיפורים. עניוועי, איז צו שיקן היינט א בחור אין א דאמעטארי די גרעסטע פארברעך וואס איז דא? בחורים פארציילן מיר, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז דא משמרת הפופיק אין ארץ ישראל, זיי רופן זיך משמרת הצניעות חנון, געבן אכטונג אז די בחורים ווען זיי גייען שלאפן מוזן זיין איינגעשריבן ווייל מ'דינגט זיך דאך דארטן פיר פינעף בחורים דינגען זיך א צימער, און מ'איז איינגעשריבן אין די ישיבה אין מיר. איז דא א גאנצע ועד המשמרת וואס אויכעט איך האב פארפירט מיט יארן צוריק און מ'האט עס ברוך השם נאכגעגעבן אבער וואס איז עס ווערט? גארנישט ווען די צוויי בחורים זענען אליינס קענען זיי טון וואס זיי ווילן און ס'דא בחורים וואס קומען ערשט א וואך נאכן זמן ס'דא וואס זיי קומען א חודש נאכן זמן. צו שיקן א בחור אין א דאמעטארי איז די גרעסטע פארברעך און טאמער איז עס נאך מיר אין ישיבה איז אינגאנצן קיין פארברעך נישט ס'איז א עוון בלתי יכופר עניוועי איז אז ס'איז דא א שטאט ווי טאהש, און מען דארף האבן פאר בחורים א ישיבה, זאל מען עס צושפארן און זאגן גייטס ערגעץ אנדערש? וואט א שעים! עניוועי, כ'האב הנאה, מ'האט מיך אפגעקאלט אינמיטן די נאכט, נחום, אונז שלאפן מיר נישט, אונז האלט מיר מיט דיר, און אונז עפענען מיר א ישיבה ס'הייסט תפארת בחורים. זייער פיין, אזוי זאל זיין. דו ווילסט איך זאל קומען זאגן א שיעור, איך קען דיר זאגן פון דא א שיעור, קוק נישט וויפיל זיי קענען לערנען און קוק נישט אויף גארנישט, קוק אויף איין זאך, דער בחור זאל זיין צופרידן און ער זאל נישט טון מנוולות און מען זאל לערנען מער מוסר ספרים און עבודת עבודה מעג מען אויך לערנען און במילא דער בחור זיין אויסגעשטעלט ווען ער וועט ארויסגיין אין די גאס העט ער עניוועי דעם ר' חיים בריסקער'ס חידוש פארגעסן אבער דאס ביסל מוסר וואס מען האט אים געלערנט אין ישיבה דאס העט אים באגלייטן פאר די רעסט אוו היז לייף. און איך האב הנאה אז עס האט שכל, און איך האלט נאך א זאך, איך האלט מען דארף עפענען א נייע תלמוד תורה אויכעט, ווייל אויב דער שייגעץ האט נישט קיין דרך ארץ ווי די בחורים אומגיין, זענען די קינדער נישט געמאכט אז ער זאל זיי מחנך זיין, זאלן זינגען ביי זיין טיש אהבה רבה אהבתנו השם אלוקייקייקייקייקייקייני, איטס נאט מעיד פאר דעט, און ווען ער גייט ארויס אין די גאס זאל די גאנצע שטאט וויסן דער מענטש האט נישט קיין ישיבה, ער איז א ליגנער, א בלאפער, א גנב, און מען זאל אים נישט געבן קיין געלט אויך נישט, דאס געלט דארף קומען צו ענק, און איך וואלט אים נישט געטראסט קיין מיידל סקול אויך נישט. אויסער דעם וואס ס'איז שוין געווען דארט אמאל דאס גרעסטע זנות מיט א לעסביען טיטשער, אסאך מיידלעך זענען אראפ פון וועג. אויסער דעם, איך טראסט נישט דעם מענטש גארנישט, דער מענטש איז דא פאר ביזנעס און ער האט אייך אין דר'ערד מיט אייערע קינדער אינאיינעם. און נאכדעם דארף מען נעבעך חוקר זיין, די גאווערמענט שטעלט אריין גרויס געלט פאר די סקולס, וואו גייט דאס געלט? דאס קען מען געוואויר ווערן אויב נעמסט א גוטן לויער, און אזוי ווי ביי אונז איז דא אלבעני אדער וואשינגטאן איז דארט דא אטאווא. צו אפשר דא נאך אויף א פלאץ וואו עס קומט די געלט יעדע פעני זאל ארויסקומען ווייזטס דעם שייגעץ אז אונז זעמער די גרעסערע שקצים פון דיר ווייל ווען דו האסט נאך געהאלטן דיין פינגער אין מויל האסט נאך געסאקט יור טאם האמער אונז שוין געקענט דיין טאטן מיט אלע שייגעץ שטיק אלעס האמער שוין געוואוסט וואס דארט גייט פאר יעצט איך לאז ענק דא הערן צוויי מעסעדזשעס פון א איד ער איז ביי ביידע מעסעדזשעס גערעכט.
אוודאי און אוודאי זאל דער מיילך פארמאכן די ישיבה. נישט זיין טאטע איז געווען א תופס ישיבה, נישט ער איז א תופס ישיבה, און דארט איז געווען פארשידענע מנוולות ביי וואס דער רבי האט געלעבט, די בחורים האבן טאקע נישט געגעסן א גאנצן טאג חוץ ווען מען זאל דאווענען מיט מנין מיטן רעבין, אבער זיי האבן געטון אנדערע אנדערע שטיקעס און אנדערע מנוולות און אנדערע שווערעס, השם ירחם, אוודאי זאל מען פארמאכן דעם פלאץ און אשרי לו. אז ער איז תופס אז ער האט נישט קיין שייכות צו פירן א ישיבה, און הלוואי וואלט קיינמאל נישט געווען דארט א ישיבה, השם ירחם, ברוך השם אז ער איז תופס דעם, אנדערש ווי אנדערע נעמען איבער און זיי מיינען זיי קענען פירן א ישיבה און זיי פירן אריין די בחורים אין דר'ערד אריין, געוואלד געשריגן, ווי לאנג קען מען שוין ליידן פון די פאלשע מנהיגים

זאל פארמאכן די ישיבה מיט א גרויסע שלאס און פארטיג, והיתה תל עולם לא תבנה עוד, אוי מורא'דיג ער איז אן אמת'ע מענטש, ער ווייסט וואס ער קען און וואס ער קען נישט, דאס קען ער נישט און וויל ער נישט פירן א ישיבה, נישט פארפירן, פארפירן, פירן א ישיבה, פארפירן די בחורים,

ברוך השם, הלוואי מ'וואלט נאכדעם פארמאכט די ישיבות, דאס וואס מ'טוט זיך אן ווייסע בגדים מיט די כלה גרה פון די אנדערע מנהיגים, דער רב גייט אויך ווייסע בגדים מיט די אנדערע, זייער רוב זענען אזוי געגאנגען און וויל אויך אזוי גיין, ס'שטערט נישט קיינעם זאל ער גיין מיט גאטשעס אויפן קאפ, אבער וועמען שטערט עס?

כ'ווייס נישט די גאנצע פאליטיק דארט, און אדרבה אז איר ווילט יענעם אויך מאכן א רבי, ער זאל זיך אנטון בגדי לבנים, זאל ער אנטון בגדי לבנים אויך, אבער ער זאל נישט האבן צו טון קיין בחורים, נישט מיט קיין תלמוד תורה'ס, זיי פארשטייען נישט צו דעם, זיי האבן קיינמאל נישט געלערנט, קיינמאל נישט געלערנט ווי אזוי צו פארשטיין צו דעם, און נישט זייער זיידע אפילו נישט קיין ישיבה, דער טאשער רבי אליין האט געלערנט די טאשנאדער ישיבה, וואס נעמען טאקע דער מהר"ם בריסק געווען א תופס ישיבה, האט געהאט א ערנסטע ישיבה, און ער האט געווען מיט די בחורים, און האט אויפגעשטעלט יראים ושלמים, אבער אזאנע רעבעס זאלן גיין און שאקלען נענועים, און זאגן הלל, און טיילן שיריים, און נישט צורירן צו זאכן וואס זיי קענען נישט. די פונקט אזוי ווי ער זאגט אז טראמפ קען נישט פירן די מדינה, פארשטייט נישט צו דעם, פארשטייט צו בויען הייזער, אזוי אויך דארפט איר וויסן אז די רבי'שע קינדער פארשטייען נישט נישט וואס מיינט אז זיי פארשטייען ישיבות, איידער דאס איז געהערט צו רבנישע קינדער, דאס געהערט צו תלמידי חתם סופר, דאס געהערט צו נאך פארשידענע וואס פארשטייען צו דעם פאך, אבער נישט צו זיי, פאקט נישט קאפעלעך. זייט מצליח און א גוטן טאג. ער זאגט אויך אז דער רבי האט געזאגט די גאנצע נאכט און פאר דאס מויל קיין תהילים זאל ער. כ'פארשטיי נישט איין זאך, מ'האט נישט דעם איד אריינגעלאזט אין בארא פארק? די אמעריקע אמעריקע האט אים נישט אריינגעלאזט אין בארא פארק?

די ישרות הקודש געווען די די ברכות מיט די עבדות נישט געבורטשעט דורך די במקום געוואנד כ'ווייס נישט ווייל איר זענט דאך זייער א גלייכע מענטש און זייער א מענטש וואס צאלט טעקס און א מענטש וואס וואס מ'קען גארנישט זאגן אייך און און און און איר ווילט זיין דזשאסטעס און איר ווילט טוהן ריכטיג איז ווי איך זעה זענט איר א גרויסע חסיד פון אים.

ס'איז די ערשטע רשי פאנגט מען אן, די ערשטע פסוק פאנגט מען אן, מען רעדט נישט פון קיין מצוות, מען רעדט פון מען זאל נישט זאגן אויף אונז אונז זעמער ליסטים, ליסטים אתם, כי נתת היבאנו היא נתת למשה במשהן הוא יושב בעיניו, א קינד פאנגט מען אן אלו מציאות שלו, אלו חייב להכריז, ס'נישט דיינע ריר נישט צו, רוף עס אויס,

יעדער רבי וואס נאר מען גלייבט אין אים פארפירט ער דיך, און טאהשער רבי האט געוואלט פארפירן אמאל א מענטש, כ'על ענק פארציילן נאר מסתמא ס'וועט ארויסקומען. איי וויאזוי קען ער הייסן אן ערליכער איד? דער בעל דבר האט אפגעטיילט ערליכע אידשאפט מיט גניבה'שאפט, ס'איז אפגעטיילט היינט. און זעהט אויס אז דאס נישט ערליך געלט דאס האט יעצט ארויסגעשאסן, ווילאנג ער האט נאך געלעבט האט דער רבי אלץ געזאגט מיין ישיבה, כ'מוז האבן א ישיבה, א ישיבה, און יעצט, הע הע, דער זוהן לאכט פון אים, קיינער ווייסט נישט אז ער נא. פון א מענטש ווי ערליך ער איז ווי א ווייב און קינדער. זעהט אויס א מיילעך האט שוין געכאפט ווען ער האט געברויכט געלט איז ער אריין צום רעבן רעבע געב מיר געלט רעבע איך האב פארלוירן אין סטאקס און דערווייל איז ער א ליגנער געוען ער האט געקויפט לאנד סווערט מיליאנען היינט. סאטמאר האט געוואלט קויפן א שטעטל לעבן טאהש ער האט דאך נישט געוואלט ווייל ער האט דאך נישט אום קיין מנין האט מען געשטערט אבער מען איז געוואויר געווארן אז ער איז גאר דער אונער יא סאיז גוט. יעצט איך וויל בעטן די וואס עפענען די נייע ישיבה אָן א דאמעטארי, אויב סקומען פרעמדע בחורים וואס זיי קענען נישט אהיים פארן, מוזט איר צושטעלן א דאמעטארי, אבער סזאל זיין מיט ווידעא אין יעדן צימער, סזאל זיין א שטרענגער מענטש, נישט א מענטש וואס האט אונז אין די פארטיי, אויב טאהש האט ביי איינעם א ווערד טאר ער נישט זיין דארט א משגיח, ווייל ער וועט זיך לעקן אזוי ווי יעדער, אלע חסידות'ער אזוי, אויב ס'איז דעם רעבינ'ס חזר. טוט מען עס ווייט וואשן. דער תולדות אהרן, דער רבי דער פריעריגער, רבי אברהם יצחק הכהן, ער האט געפירט זייער א שטרענגע ישיבה, ער איז געווען אפילו דער וואס האט געזאגט פארן רעבן דעם דברי יואל אינדערהיים אין סאטמאר וואס עס גייט פאר ביינאכט אין די בעדרומס ביי די בחורים, איז למעשה האט ער געפירט א שטרענגע ישיבה, עס איז אים געקומען רופן אינמיטן די נאכט אין די דאמעטאריס וואס עס גייט דארט פאר, ביי אים דא אין ירושלים, האט ער צוגעשפארט די דאמעטאריס, ער האט געזאגט יעדער טאטע זאל נעמען קער פון זיינע קינדער ביינאכט. דארמעטאריס איז דער גרעסטער חורבן. כ'האב יעצט גערעדט מיט בחורים, איך בין ממש ערשטוינט געווארן וואס ס'גייט פאר אין די דארמעטאריס. יעצט ווען א בחור וויל צופאלן צו א צווייטן בחור, איז אזוי ווי למשל אין בני ברק איז דאך פול מיט כ'ווייס אזעלכע וועלדעלעך, האט מיר א בחור געזאגט, אין סאטמאר וואו צו גיין. און דארף מען זיך נישט צוריק האלטן אז ס'איז דא א דאמעטארי מיט א קאנטראל, יעצט ס'איז דא אסאך פלעצער ווי מען לאט נישט בחורים זאלן זיך דרייען, מען האט א קאנטראל די האול טווענטי פאר סעווען, אבער ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז א הפקר וועלט בפרט נאך שבת יום טוב, א הפקר וועלט. איך זאג ענק נאכאמאל, עטס עטס לאכן, ווען א בחור ווערט עלטער ווי ער ווערט פֿופֿצן און זעכצן, ער האלט נישט אזוי ביים לערנען, די סעלושען איז האלט אים אינדערהיים, געב אים אריין אין א פעקטערי, אין א קאמפעני, אין א דזשאב, און דעמאלטס וועט נישט ארויסקומען קיין שלעכטע זאכן. אדער דען דעט, איטס א דזשאוק אויף וואטס העפענינג טודעי אין ישיבות, ס'איז ממש א דזשאוק. איינער זאגט זייער גוט אז ווען אברהם אבינו וואלט ווען געהאט געדארפט היינט גיין זוכן א ישיבה וואלט מען אים ארויסגעווארפן, פארוואס? ווייל ער האט געהאט א טאטן תרח. כ'וויל אויך מסביר זיין פאר די אלע וואס זיי ווילן געבן געלט פאר טאהש ווייל דער רבי זכרונו לברכה זכר צדיק לברכה, כ'וויל ענק זאגן איין זאך מיילעך האט א שטוב מיט קינדער כנראה ביז לאנג זיי האבן נישט אלע דזשאבס נישט אין די ישיבה איינער זאל זיין א טוילעט קערער, איינער זאל זיין א אנדערע דזשאב, ביזילאנג זיי האבן נישט דזשאבס זאל קיינער נישט געבן קיין געלט, מיילעך פערזענדליך איז א מולטי מיליאנער און ער זאל נישט באשנארען דעם עולם אז ער האט מוסדות, זאלטס וויסן ער האט אייגענע מוסדות א מולטי מיליאנער און אז ער געט נישט פאר די מוסדות אויסצוהאלטן, דארף מען אים גארנישט געבן, ער איז א פילטי ריטש גיי, און די גרויסע געלטער האט ער געמאכט פון גניבה גזילה, יעדעס מאל וואסנער האט געשיקט א האלבן מיליאן דאלער איז ער געקומען נעמען א העלפט פון דעם, און אלס מעשר, אינעם רעבן רעבן באנק באנקראט שמעקראט און כאנישט און דא דאס די טשעקס די די די סטאקס. א גנב א גזלן נאר וואס. ס'איז מצא מין את מינו וניעור. ס'איז געווען א מלחמה ווער ס'איז א גרעסערע גנב, צו דער טאטע פון דעם, צו ער פונעם טאטע. דעטס אלל איט העפענד. סאו עניוועי, זאלטס וואטשן וואס עטס טוטס מיט אים, און ווילאנג ער האט נישט געהעריגע פולע מוסדות, געטס אים גארנישט, ווייל ער קען מארגן נאך צושפארן די אנדערע מוסדות, און יעדער בלייבן אין די גאס. און איך בין זיכער אז די אלע אידן האבן זיך נישט געלאזט קאסטן גרויס געלט אז ס'זאל זיין א מוסד אפאר יאר, און נאכדעם זאל מען עס צושפארן, און. פראנט פון עווריבאדי'ס אזא רשעות דאס צו טוהן? דאס קען נאר טוהן מיילעך לעווי. א געצערטלט קינד, די מאמע האט אים געצערטלט אלע יארן. יא יא, זי האט געמאכט א גוטן דזשאב עניוועי. יעצט, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז ס'דא א פעדאפייל, ער הייסט אברהם ברוך ריזל, מ'האט אים איינגעשפארט ווייל ער האט געטאטשט קינדער. כ'בין יעצט געוואויר געווארן אז ער איז גאר אין סאטמאר אין בני ברק אין די תלמוד תורה פאר די ספרדים וואס דאס הייסט על טהרת הקודש, דארט איז ער גאר דער מלמד געווען, שטעל דיר פאר מען רעדט דא פון על טהרת הקודש אין ספרדים, פארשטייסט? קומט אן אשכנז און ער זעהט ברוינע פלייש, ספרדישע פלייש, ווערט ער משוגע, איטס אנבעליוועבל. יעצט וואס גייען מיר אונז ענטפערן פאר די תלמוד תורה? וואס גייען מיר ענטפערן פאר די אלע קינדער? וויאזוי דאס, אז דאס איז טהרת הקודש און מ'האט געכאפט קינדער און מ'האט זיי נעבעך מכשיל געווען? און וואס האט דער אברהם ברוך ריזל געמיינט? ער האט געמיינט אז ספרדישע קינדער טוט נישט וויי ווען מ'טוט זיי סעקשועלי אביוזן? וואט דיד הי טינק? אוי האב איך הנאה מ'האט אים איינגעזעצט! wow! יעצט גייטס ענק אויסלערנען! ס'וועט נעמען צייט אבער ס'פארט, איטס אן די רייט דירעקשאן. יעצט די פרשה פון די מלמדים פון בעלז איז זייער לויער טענה'ט ס'איז שוין דורך זיבן יאר און נאך זיבן יאר איז שוין פאסט סטעטש אוו לימיטעישן יעצט דער פראסעקיוטער דארף יעצט ענטפערן א תשובה ביז דעצעמבער פֿופֿצן צו ס'איז בכלל געווען חקירות אין די זיבן יאר און ממילא וועט עס הייסן אז ס'איז אן אלטע קעיס אדער נישט יעצט דאס איז אלעס לגבי נאר דעם וואס מ'האט געשלאגן די קינדער.

ס'גוט, קודם זעהט שוין דער בעלזער איז נאכנישט מלך העולם. יעצט אויב עטץ געדענקטס פאריאר האב איך ענק געזאגט ס'איז געווען ליידער ליידער אריבער זעכציג טויטע פון אווער דראג, אלזא וואו ס'האקט מיר א חיות שולדיג, אה פארוואס דארף מען ציילן ביי מיני שטא מאכן מען קען דאך זאגן דראגס און דער איד און דער בלאט און דער צייטונג זיי האבן אלע געשריבן די זעלבע משוגענע ארטיקלען איינער פון צווייטן, עניוועי ס'איז שוין א ניי יאר, ס'איז דא יעצט א פרומע פרוי פון לעיקוואד פערציג יאר אלט, מוצאי שבת האט מען זי געטראפן טויט ביי זיך אינדערהיים, און מען האט געמאכט אן אינוועסטיגעישן, ס'איז ארויסגעקומען אז די פרוי האט געהאט די ביטערע סמים, דראגס, אנבעליוועבל. יעצט איז דא אין בני ברק א מעשה וואס איינער וואס האט געטשעפעט קינדער און מ'האט אים געהאלטן אין איין חוקר זיין, איז געגאנגען די משפחה און זיי האבן געוואלט באצאלן פארן חוקר געלט, זיי האבן געוואלט אפקויפן דעם חוקר, בקיצור מ'האט אים געכאפט און ס'איז געווארן פרייליך, קיצור מ'האט פארלענגערט מ'האלט אים אויף ווייטער, מ'האט געברענגט א פסיכיאטער מ'וויל זאגן אז ער איז נישט געזונט ער נעמט. עה מעדיקעישאנס, אבער איט דאזענט לוק לייק איטס ווארקינג. יעצט די גאנצע וועלט טוט פארדאמען דעם סקווערע שייגעץ וואס האט געלאזט א קינד גיין אין פאבליק סקול, נאר ער קערט נישט, ער איז דאך אזא אפגעפליקטער שייגעץ, פון ווארלד ווייד אפילו גוים טוען עס פארדאמען אזא שייגעץ שטיק. יעצט אין די בראנקס האט מען געשאסן א סארדזשענט אויף טויט, און נאך א פאליסמאן האט מען אויך געשאסן, אבער ער איז נישט טויט. ס'איז געווארן א הפקר וועלט גאנץ אמעריקא. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז דא א מיידל וואס איז געגאנגען שלאפן מיט א סעלפאון, וואס אויפן סעלפאון האט זי אויסגעהערט מוזיק, די פראבלעם איז געווען אז בשעת וואס זי האט געהערט האט זיך עס געטשארדזשט מיט די לעקטער, ס'האט עקספלאדירט, מסתם פון די היץ איך ווייס נישט, און דאס קינד איז נעבעך פארברענט געווארן. מען דארף זייער געווארענט זיין מיט די אלע עלעקטראנישע זאכן, יעדן טאג איז דא נייע זאכן, אז מען זאל חלילה נישט שעדיגן די אייגענע קינדער, יעצט אין מאנסי איז געשען א מורא'דיגע זאך, אז ס'איז דא צוויי פרויען, זיי האבן איינגעקויפט, זיי האבן אהיים געטראגן זייערע פעקלעך לעבן זייער הויז, איז געקומען א מענטש און ער האט זיי געוואלט טרעטן, צוויי פרויען עקסטרע אין א עקסטרע צייט, איינס איז געווען אויף קארמען קאורט און די אנדערע איז געווען אויף אלימפיע לעין. יעצט די פרוי זאגט אז זי האט אנגעהויבן צו שלאגן יענעם מענטש, זי האט זיך נישט געלאזט פון אים, אבער ער איז געווען שטערקער, האט איר צוגעשטאפט דאס מויל מיט די הענט, האט איר אראפגעווארפן אויף דער ערד, און ער האט צוריבן איר פנים אויף די פלאר, ער איז א יונגער מענטש געווען און ער איז אנטלאפן און ער האט נישט געקענט. אויספירן אז ער זאל רעיפן די פרוי. יעצט די פאליס האט גענומען פון אלע שכנים די ווידיאוס ווייל זיי ווילן זעהן ווער דאס איז, ער האט עס נאך דורכגעגאנגען, עס איז נישט געווען קיין שווארצער, ס'איז געווען מסתם א היימישער נעבעך. יעצט זייט איך האב צוגעגרייט דעם שיעור איז שוין דא אן אפדעיט פון די מעשה און זיי האבן געטראפן דעם מענטש, ס'איז געווען דער זעלבער וואס האט גע'גנב'עט ביי ביידע פלעצער, אבער זיי זאגן נישט צו ס'איז געווען א איד צו נישט. יעצט איז דא צוויי סאטמארע אינגעלייט, איינער הייסט ר' בערי שענברום, ער איז א מוהל און א ביזנעסמאן, דער אנדערער הייסט ר' אברהם מאיר מילער, זיי ביידע זענען געפארן פון ארץ ישראל אויף ניו יארק מיט טערקיש עירליינס, זיי ביידע. זענען צוריקגעקומען פון א בר מצוה אין שטאט קרעסטאן אין אוקריינע, איז אויך געווען דארטן א הכנסת ספר תורה אין ארץ ישראל, קיצור העכערן אטלענטיק אושען, מען אויסגערופן צו ס'איז דא א פאראמעדיק, האבן זיך אנגערופן די צוויי אינגעלייט יא זיי זענען, זענען געלאפן, זיי האבן געגעבן די פרוי אביסל אקסידזשען און ס'איז איר בעסער געווארן, למעשה האט מען אבער נישט געקענט רעדן מיט איר ווייל זי רעדט דאך נאר אראביש. דורכן אייפאון האט מען טרענסלעיטעד די גאנצע שאלות און תשובות, און אזוי האט מען איר געקענט, ווי מען זאגט, שטעלן אויפן פלאץ. די פיילעט איז געקומען פרעגן צו מען זאל מאכן עמורדזשענסי לענדינג, האבן זיי געזאגט ניין, ס'איז שוין נישטא קיין סכנה אין איר לעבן. האט זיך אנגערופן איינער פון די פארערס, געווענטליך ווען ער פארט מיט חסידים איז דא א באלאגאן אויפן פליגער, יעצט איז געווען גאר. פארקערט. וועגן דעם זאג איך, רבותי, אהרן און זלמן לייב זענען גענוג רייך, לאזט זיי אלע גיין לויפן, אונז זעמער אן עם קדוש און אונז זעמער אן עם חכם ונבון, לאמיר אונז זיך אויסלערנען אלע גוטע פאכן, נישט זיצן אויף וועלפעיר, און לאמיר אונז ארויסהעלפן דעם גוי ער זאל זאל זען וואס דאס הייסט א איד, ס'איז אזא קידוש השם עס לאזט זיך נישט זאגן, כ'ווייס איך בין אויך יעצט אהיימגעקומען פון ארץ ישראל, איז געווען אזוי אז. ס'איז געווען, מען האט אויסגערופן צו ס'איז דא א דאקטער, מען האט געזאגט ניין, איז געקומען אויכעט א פאראמעדיק א היימישער, ס'איז אזא שיינע זאך אז מען טוט אזאלכע גוטע זאכן, האט זיך איינגערעדט מען מוז זיך הרג'נען פאר אהרן זלמן לייב, צו פארן רויטן חי דעם סקווערע שייגעץ, דאס אלץ לאו לייפס. יעצט ס'איז דא אויך א ירושלימ'ער מלמד וואס ער איז באהאווענט פונקטליך וויאזוי מען רייכערט דראגס און פון ווי מען קויפט עס, ער פארט ביז קאלאמביע עס צו קויפן אליין. אליינס, און ער איז געווען יעצט אין קאלאמביע און ער האט זיך אנגעקויפט דראגס און מ'האט אים געכאפט אין לאנדאן, שוין, דער שופט האט געזאגט, האט אים געזאגט ער איז א חשוב'ער מלמד, הער מיט אהער, ער הייסט יעקב אמר, כה אמר, כה אמר השם, אמר מיט אן עיין, איז בקיצור מ'האט געטראפן אז ער האט פיל מיט פון די דראגס, און נארמאל גיט מען פאר דעם פיר יאר תפיסה, אבער אים האט מען געגעבן אויף אכצן חדשים ווייל מ'האט געזאגט ער איז גאר א חשוב'ער מלמד און גאר א חשוב'ער מענטש, בקיצור איז דער שופט האט אים געלאזט גיין מיט אכצן חדשים, ער האט געהאט ווערד פון דראגס נײַנצן טויזנט יורא. יעצט ער איז געווען אויפן וועג צו פארן ראש השנה צום הייליגן רבי נחמן, און למעשה איז האט ער געמאכט א סטאפ אין קאלאמביע, און דארט האט ער אויפגעפיקט די סחורה און מ'האט אים געכאפט אין לאנדאן, און זיין לויער האט געטענה'ט אז דאס נוצט ער פאר זיך און דאס איז נישט אויף צו פארקויפן, קיצור האט מען אים געגעבן אַכצן חדשים, דאס זענען אונזערע מלמדים, פארשטייט? יעצט אסאך מענטשן פרעגן וויאזוי מעגליך א ירידת הדורות אזוי שטארק ווי אין אונזער דור? איז דא ווי זיי זאגן ס'האט צו טון מיט עסן און ווייל ס'איז טרייפות, איך האלט ס'האט צו טון ווייל מ'האט געמאכט משכב זכר מיט די קינדער און דער עולם גלייבט עס נישט, יעצט האט מען ווידער געטראפן חיילים האבן אפגעשטעלט א טראק האבן זיי געטראפן הונדערט און פֿערציק קילא פון טשיקן מיט זייער שלעכטע באדינגונגען ס'איז שוין געווען אלט און פארשטונקען און זיי פארן ארום, זיי פארן נאך די גרעניץ אין עזה און דאס טראגט מען אריין אין ירושלים אין די שענסטע רעסטאראנט, און דאס איז געווען ממש פאר שבת ווייל דאס די חברה ווייסן ווען אריינצוקומען ווען ס'איז ביזי ערב שבת. יעצט דער טעקסי דרייווער, ער וואוינט אין לוד, ער איז פינף און פערציג יאר אלט, האט מען אים געגעבן א קנס פון פינף טויזנט שקל. און מען האט אים צוגענומען די טעקסי. יעצט איך הער זאגן, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם אז דוד ראזענבערג האט רעזיגנירט פון די בעקערי, ווייל איך הער זאגן אז ס'דא דא דער נואף וואס האט געוואלט וואוינען מיט זיין שוועגערין דער יאקאבאוויטש, איז ער האט זיך אריינגעמישט אין די בעקערי, ער וויל זען ווי גייט די געלט, ווען גייט די געלט, כ'מיין קענסט אריינלייגן טרייפענע מעהל אויכעט, נישט. נישט שמורה משעת קצירה וועסט דו מאכן אסאך געלט, כ'מיין ס'אזוי כשר פונקט ווי דיין שוועגערין איז געווען מותר פאר דיר, איז למעשה זאליקא איז דאך אויכעט אין ביזנעס, ער איז דעם טאטנס א זון, איז למעשה הער איך זאגן מ'האט אנגעהויבן אנצוטון צרות, צו קענען אז דוד האט נישט געקענט גנב'נען וויפיל ער האט געוואלט, און כ'הער זאגן מ'גייט עפענען נאך א בעקערי אין קרית יואל, כ'ווייס נישט ווער דאס וועט פירן ווען דאס וועט פירן, נאר דאס קען איך ענק זאגן אז טאמער נעמען עס איבער די יאקאבאוויטשעס, געהערט. עט עס זיין אזוי כשר ווי א שוועגערין כשר. און קען זיין זי גארנישט געווען א שוועגער איך הער גאר זי געווען א שניר אויכעט סא וואט א שעים. פוי יאקאבאוויטשעס. א נייער שטערן אויף די הארייזן האט געהאט די טאטע געהאט אפאר דו טאלער און די קינדער זענען זנאים און זיי בויען סאטמאר. איך זעה אז דעם שבת פרשת לך לך גייט זיין א געהויבענער שבת קהל נחלה מינע קרעטשענעוו סיגוט האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אז דער קרעטשענעווער רבי קומט. שייגעץ פון ירושלים עיר הקודש, דאס איז דער שייגעץ, דער לאו-לייף, דער שמוציאן, וואס ווען יעדער האט געזאגט אז ברוך מרדכי גילטי, מ'האט זיך אים געוואלט נעמען צום משפט, איז ער געגאנגען און האט אים מקרב געווען, ער האט מיט אים געזינגען און געמאכט פארברענגס, ווייל. און מכחיש געווען אלעס, פארוואס? ווייל די קינדער האבן אים באצאלט אפאר טאלער, שטעל דיר פאר ווי נידריג אונז זעמער. יעצט אז ער נויטיגט זיך אין געלט, ער קומט נאך געלט, איך ווייס נישט וואס ער נויטיגט זיך אין געלט, די טאטע האט איבערגעלאזט א ירושה, מיליאנס אוו דאלערס איז ווערט די בילדינג אין ירושלים, אבער יעצט קענען זיי אים אפילו נישט, העי ווען יו העד יור טיים יו לאוזד אפ, אונז דארפן נישט זאלסט קומען דא, פארקויף אונז נישט קיין יודישקייט, זיץ ווי דו ביסט און פארטיג. איינע פון די זאכן וואס מען האט דעמאלס פארגעהאלטן, ווי איך האב געטענה'ט אז אין דעם שוויץ-באד פון זשופניק איז מען מכשיל קינדער, איז געווען א ראיה אז ס'נישט אמת, ווייל דער מנחת יצחק גייט דארטן, און דער קרעטשענעווער הערשעלע קרעטשענעווער, דאס איז דיין טאטע, רייט? וועל אויב דיין טאטע געגאנגען אין אזא שוויץ-באד און ער האט מיטגעטראגן אפאר בחורים, אלץ געהאט בחורים ארום זיך, זאלסטו וויסן, איך האב מורא געווען דער זעלבער חזר ווי ברוך מרדכי, און דו ביסט דער זעלבער חזר וועגן דעם בעקסטו אים, אונז זעמער היינט נישט דערשראקן מער פאר נעמען מיט טייטלס אלס פול אוו באלאני. יעצט, ס'דא א מודעה אז דער וויזשניצער רבי קומט פון ט"ו ביז כ"א חשון עט ער זיין ביי אונז אין ווילימסבורג אונז ערשיינען. יעצט, ס'דא א דיין אין וויזשניץ וואס ער הייסט ירמי' גאלדהירש. דער דיין, ווען איך בין געקומען אמאל אריין מיט יארן צוריק, סרול איז דא געווען, ער נאך נישט געווען דער עמטליכער רבי, זיין טאטע האט נאך געקרענקט יארן, בין איך אריינגעקומען דא אויף ווילסאן סטריט, און איך בין צוגעגאנגען, כ'האב געוואלט מיט אים רעדן, כ'האב נישט געוואלט מיט אים רעדן קבלה, א בהמה, אן אפגעריסענער איז ער קען איך נישט רעדן מיט אים, עניני דעלמא אויך נישט, כ'וואלט סתם אזוי רעדן מיט אים. ס'איז געווען א בח א בחור וואס מ'האט אים מאלעסטעט, ער איז געווען א טאטע פון דרײַ קינדער, ער האט איבערגעלאזט אידישקייט, איך האב געוואלט אז ער זאל זאגן די גבאים אז זאלן אים צוריק מקרב זיין ווייל ס'איז א שאד צו פארלירן אזא טייערע נשמה, איך האב עס ברוך השם דורכגעשטופט, ער האט געזאגט קום און אונז עמיר רעדן ערגעץ אין פלעטבוש, און דעמאלטס האט ס'האט מען געדארפט רעדן צוואנציג מינוט און ער האט גערעדט דרײַ שעה, ער האט אנגעהויבן צו כאפן וואס דאס הייסט מאלעסטעישן און וואס דאס. וואסערא דעמעדזש ס'מאכט איז געווען, דער דיין ירמי' גאלדהירש האט געוויזן פארן גבאי אונטער מיין רוקן ער לאז נישט צו נחום ראזענבערג, דאס הייסט ווייל די רבנים האבן אויף מיר גוזר געווען א חרם זאל מען מיך נישט צולאזן, און איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין ווי ס'דארף צו זיין, דעם ירמי', און ער געווען גוט פארשעמט, האט ער אנגעהויבן צו דרייען ס'איז נישט אמת ס'איז נישט אמת, מיר האבן געזאגט עטליכע אז זיי האבן עס געזעהן סאו ס'מוז זיין אז ס'איז אמת, עניוועי סאו דער בהמה סרול קומט יעצט נאכאמאל. איך וועל אים נישט גיין יעצט זעהן נאכאמאל ווייל כהאב נישט קיין כח פאר אים. איין זאך קען איך דיר זאגן, איך בין יעצט געווען אין ארץ ישראל זעקס וואכן, בין אפילו נישט סא לא עלה על לבי איך זאל אריינגיין אפילו אין בני ברק ווייל סרולי האגער איז דארט, ער פארט אויף א שלעכטן דירעקשאן, זענען האנגרי מיינדעד האגערס, אזוי ווי אלע האגערס, אזוי ווי מאטעלע, אזוי איז עס אין די פעמילי, חמיילע האט אויך געסעיווט מיליאנען אין די שווייצער אקאונטס, סעיווט נאך ר' סרול'טשעס געלט. ער האט נישט אויסגעגעבן זיין געלט, ער איז געפארן ארום אין אמעריקע א יאר צייט ער זאל צאמנעמען אפאר דאלער צו בויען א שיכון, דאס איז די האנגרי מאני פיפל, פארשטייסט? דעטס אלל איט איז, איך בין אים נישט געגאנגען זעהן, און איך האב מיט אים גארנישט, און איך דאנק דעם אייבערשטן אז ער קומט, נאר יעדער זאל וויסן ער איז א צעפלויגענער משוגענער, און דאס אלעס באדערט מיך. נישט. וואס באדערט מיך איז ער בעקט פעדאפיילס, מען האט אים געבעטן אויף א מגיד שיעור א משגיח אין די ישיבה זאל אים נישט אריינעמען אין בראכפעלד ער האט יא אריינגענומען יענער איז א פעדאפייל, ס'איז אויך דא איינער וואס ער גייט דא נאך געלט דאס איז אין די זעלבע משפחה פון דעם מגיד שיעור ער הייסט שמשון וואלצער, דער שמשון וואלצער זיצט דא ווייל ער האט מאנס געווען אין קוממיות יונגלעך מיט מיידלעך, איך האב דאס נישט געוואוסט איך האב געמיינט ער האט נאר געטשעפעט יונגלעך, א אינגערמאן האט חתונה געהאט. מיט א מיידל פון קוממיות. ער האט מיך געטראפן אין ירושלים, נישט יעצט, שוין א יאר צוויי דריי צוריק. זאגט ער, מיין ווייב איז א בעולת בעל פון שמשון וואלצער. דאס איז וואס דארט איז פארגעגאנגען. און ישראל האגער בעקט די אלע חברה. דער וואלצער גייט דא נאך געלט, פון ווי לעבט ער? ער גייט דא נאך געלט פאר ישראל'ס בית מדרש. דאס אלעס וואס די גאנצע זאך איז צוזאמגעשטעלט, צוזאמגעשטעלט פון זנות. און איך בין געוואויר געווארן, איך האב עס געזאגט און איך וועל עס איבערזאגן נאכאמאל, דער עולם זאגט, זיין טאטע האט אים נישט געוואלט מאכן פאר וויזשניצער רבי, ווייל ער האט אויסגעגעבן הונדערטער טויזנטער, ס'האלט שולדיג געווען גרויס געלט, האט מען געזאגט אז ער געבט פאר דאקטוירים, מען דארף מאכן אן אפערעישאן, קאלט ער אפ, איך בין אחריות, און ער איז געגאנגען נאך געלט, ער האט זיך פאר'חובות'ט. די נאנטע האבן מיר געזאגט ס'איז שקר מוחלט, ער האט פאר קיין דאקטער נישט געגעבן, אין ארץ ישראל איז דא גענוג אינשורענס מיט די אלע זאכן. די געלט איז געגאנגען פאר חזירים זיי צו בעקן. יעדער האט אנגע'חזר'ט א קינד, איז ער אריין געקומען ישראל, ישראל שטייט דא מיט דאס און דאס, ישראל האט אויסגענוצט אלע זיינע קאנעקשאנס צו דעם חזיר באפרייען. וואלסטו נישט געפרעגט דעם חזיר פארוואס האסטו עס געטון? און אז דו קענסט נישט האלטן דער ערווה ביי דיר, וואס דארף איך דיך בעקן? און וואס וועט זיין מארגן? אזוי האט ער זיך אנגע'חובות'ט מיט מיליאנען, און נאכדעם האט דער טאטע געזאגט, הער אויס, דו ביסט א משוגע'ן קינד, און ער איז טאקע א משוגע'ן קינד. רעבעצין זיינע, זיין מאמע האט געזאגט, ער איז געווען קראנק, מיחושלעך, ר' מוישלע האט גערעדט שטותים ווי א בהמה, מיחושלעך, וועלכע טאטע ברענגט נישט אויף א שטוב מיט קינדער מיט מיחושלעך? דער אמת איז וואס דארט איז געווען איז דער מענטש האט אויסגעגעבן געלט פאר שטותים פאר בעקן חזירים, מען קען אים נישט טראסטן מיט געלט מען קען זיינע קינדער נישט טראסטן מיט געלט צו נעבעך, ס'איז א האגער פעמילי ס'איז מאני האנגרי פיפעל. סאו כ'האב געוואלט זאגן דעם ירמי', ירמי' אפשר קענסטו יעצט אויכעט ערלעדיגן מ'זאל מיך נישט צולאזן צו אים, דארפסט קודם זען צו איך האלט ביים צוגיין צו אים, ווייל ער פארקויפט נישט וואס איך וויל קויפן און איך קויף נישט וואס ער פארקויפט, ער איז א צעווילדעוועטער משוגענער האגער, דעטס אלל הי איז. און דארפסט פארשטיין נאך א זאך פארוואס חיים משה פעלדמאן בעקט אים און ער איז געווען משוגע אז מען זאל צוריק נעמען סרולין, חיים משה האט א זון וואס אויסער דעם האט א קראנקן זון וואס האט זיך געדרייט אין בארא פארק יאהרן האט ער נאך א זון וואס ער איז א געזונטער און ער איז א תלמיד חכם און האט מאלעסטעט קינדער אין ענגלאנד ווען ער האט דארט געוואוינט, ס'איז געווען א נחת און די קינדער האבן זענען שוין היינט גרויס זיי וויינען. חיים משה זיין, זיין טאטע האט געבעטן איך זאל אים מאכן א פרייוועט מקווה אין שיכון, האב איך געזאגט מ'טאר אים נישט מאכן א מקווה, ער איז א נואף. יעצט ווען חיים משה זאל וועלן באצאלן די דעמעדזשעס זיינע קינדער האבן געמאכט פאר בחורים, וואלט זיך זיין געלט אויסגעלאזט האט ער געמאכט א חשבון ער העט ווערן א פרענד מיט סרול האגער, און סרול האגער העט בעקן די חזירים, ממילא העט נישט זיין קיין איסור אז מ'זאל טוהן די מנוולות. יעדער איינער קוקט אויף זיין זייט, א טאטע איז אמאל אהיימגעקומען מיט אן אנצוג, און ער ווייזט די ווייב ווי שיין ס'איז, איז דער זון הייבט אויף דעם רעקל און קוקט אין די בעק, שרייט דער טאטע מען קוקט נישט אין די בעק מען קוקט אין די פראנט, זאגט דער טאטע ווען ס'וועט ווערן אויסגעוועטשט אביסל ביי די עקן וועל איך עס צושניידן און קלענער מאכן און די בעק וועט מען לייגן ביי מיר אין די פראנט, זאגט דער טאטע דו קוקסט אויף דיין זייט איך קוק אויף מיין זייט, יעדער קוקט אויף זיין זייט. דאס איז געווארן פון גאנץ תורת החסידות, דעם גאנצן דרך הבעל שם טוב, דאס איז געווארן א סקווערע שייגעץ קען אויסרופן פרייטאג צונאכטס, פרייטאג צונאכטס צו די העכסטע צייט, דער זוהר, ר' שמעון בן יוחאי זאגט פאר זיין מאמען, אמא, מאמע, שתיקה, זיי שטיל, שבת היינט, ווייסט וואס דאס הייסט? מ'דארף האבן דרך ארץ פאר א מאמען, ווען ס'איז שבת און מען פארשוועכט עס מיט דברים בטלים, זאגט מען פאר א מאמען אויכעט, זיי שטיל. ס'האט קיינער זיך נישט אויפגעשטעלט אין בית מדרש און געזאגט רבי שא ס'איז שבת היינט, און נאכדעם פרייטאג צו נאכטס איז דאך א זמן עונה, סאו יעדער גייט אהיים, מ'דערמאנט זיך דעם פיקטשער ווי דער רבי געשטאנען מיט רעבעצין קלינטאן אינאיינעם, און מ'הייבט אן צו טראכטן דערפון, און נאכדעם ברענגט מען אראפ ממזרים. אזא רשע צו זיין? נאר ס'האט מיר איינער געזאגט, כ'ווייס נישט ווי קראנט ער איז, ער קען אלטע היסטערי מיט אלטע שייגעץ שטיק. זאגט ר' נחום טשערנאבל האט גערודפט ברסלב, דער האט גערודפט יענעם, ס'איז געווען די זעלבע גארבידזש, מיין נישט ווייל ס'איז צוויי הונדערט יאר דורך און ער איז אראפגעגאנגען אויף א צדיק א קדוש א מנורה הטהורה אספקלריא המאירה אז ס'איז געווען אנדערש, די קנאה שנאה האט אויפגעגעסן אלע רעבעס, געקומען א ראצער ר' נחמן נאכנישט געווען קיין אַכט און דרײַסיק ווען ער איז אוועק און האט אראפגעברענגט א תיקון עולם. עטס ווייסט וואס דאס הייסט? די אלע רעבעס אין זיין דור האבן עס נישט געקענט דורכטראגן. און דאס אלעס, זאגט ער, מען האט זיך געשלאגן און געהארגעט און גערצחנט, יעדעס חסידות האט געהאט שלעגערס, ר' נחמן איז געווען ביזי מיט תיקון עולם, און די ס'איז געווען רעבעס וואס האבן נישט געהאט פיש אויף שבת, במילא איז געווארן די קנאה שנאה זייער גרויס, דעטס אלל איט וואס, ס'איז געווען געהעריג הקנאה והתאווה והכבוד. געהערשט. ס'האט געהערשט ביי די גרעסטע צדיקים. די גמרא ברענגט א מעשה מיט שמעיה ואבטליון. דער כהן גדול איז ארויסגעקומען פון קדשי קדשים, וואס איז געווען א מורא'דיגע שמחה, און דער עולם איז געגאנגען צו שמעיה ואבטליון, צוויי אייניקלעך פון גרים. דער כהן גדול האט עס נישט אויסגעהאלטן. ס'איז דא איין כהן גדול ביי כלל ישראל, נישט קיין צוויי. אזוי גרויס איז ער געווען, ער האט עס נישט אויסגעהאלטן. די גמרא איז אין מסכת יומא דף ע"א עמוד ב'. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מעשה ס'איז געווען א מעשה בכהן גדול אחד, ביי איין כהן גדול שיצא מבית המקדש ער איז ארויס פון בית המקדש, ארויסצוגיין פון בית המקדש איז געווען ממש פיקוח נפש, טאמער מען האט די מינדעסטע שלעכטע מחשבה געהאט איז מען דאך געשטארבן, איז דאך עס געווען א גרויסע שמחה, והוו אזלי כולי עלמא בתריה יעדער נאכגעגאנגען. כיון דחזינהו לשמעיה ואבטליון, וויבאלד כלל ישראל האט געזען די צוויי גרויסע תלמידי חכמים שמעיה מיט אבטליון, שבקו לדידיה ואזל בתר שמעיה ואבטליון, האט מען איבערגעלאזט דעם כהן גדול און מען איז געגאנגען צו שמעיה ואבטליון, ווייל יעדער ווייסט דאך אז. די תורה ווערט נקנית מיט מ"ח דברים, כהונה איז מיט דרייסיג זאכן, במילא איז כהונה נישט אזא גרויסער כבוד ווי תורה. בקיצור, לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול, שמעיה ואבטליון האבן געוואלט באגריסן דעם כהן גדול, אמר להן האט ער געזאגט פאר זיי ייתון בני עממין לשלום, ער האט זיי א שטעך געטאן ווייל זיי זענען געווען פון משפחת הגרים. שמעי' ואבטליון זענען געווען פון גרים, האט ער אים א, האט דער כהן גדול זיי א פליג געגעבן, בני עממין, דיסענדענטס פון גויים, אייניקלעך פון גויים. ס'איז דא א ברטנורא דארטן אין מקוואות אז ווען זיי האבן געזאגט אין, הין, האבן זיי געזאגט אין, ווייל זיי זענען געווען אייניקלעך פון גויים האבן זיי נישט געקענט פונקטליך זאגן. עניוועי, איז געגאנגען שמעי' ואבטליון און זיי האבן צוריק געענטפערט.

דו רעדסט דא פון א כהן גדול ס'איז געווען איינער און נישט צוויי אזוי גרויס איז ער געווען ער איז ארויס געקומען פון קודשי קדשים לעבעדיג און אז דער עולם איז געגאנגען צו שמעיה ואבטליון האט ער עס נישט אויסגעהאלטן מען דארף זיך אויסלערנען פון די אלע מעשות אז די זעלבע זאך געשעהט ביי יעדן א ברודער איז מצליח א שוואגער איז מצליח איינער האט נישט קינדער דער אנדערער האט קיין עין הרע אסאך. מען דארף וויסן ס'איז דא קנאה תאווה כבוד, און די זעלבע איז ביי די רעבעס, דער רעבע האט נישט קיין פראבלעם אז ער האט הונדערט טויזענט אידן אן טיש, אז ער האט געהערט אז דער ברודער האט דעם חסיד איבערגעצייגט אז ער זאל קומען צו אים, ווערט ער משוגע, די גאנצע הונדערט טויזענט חסידים איז אים גארנישט. לאמיר זיך אונז נישט לאזן פאפן פון די אלע שטותים. כ'האב געוואלט זאגן איך באקום אסאך קאמפלימענטס נאכאמאל פאר דעם וואס מענטשן זענען מעביר סדרה, א מענטש האט מיר געזאגט אין זיין לעבן נישט מעביר סדרה געווען ביז איך האב אנגעהויבן צוויי דריי יאר צוריק, ער האלט עס אן ערליך, ער ווייסט ער קען נישט לערנען גמרא צו שווער, ער ווייסט ער גייט דורך יעדעס יאר, האלט ער מיט מיט כלל ישראל, בעט איך דעם עולם זאלן זיך מחזק זיין און זאלן אנהייבן מעביר צו זיין די סדרה אזוי ווי עס דארף צו זיין שניים מקרא ואחד תרגום, יעדער קען עס טוהן וויאזוי ער וויל, ס'דא וואס זיי טוען פון א פרשה ביז א פרשה, ס'דא וואס זיי טוען יעדן פסוק, און איך זאג אז זאלטס יעדן טאג זונטאג מאכן ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, וועט קומען סוף וואך, ס'איז שוין נישט קיין גרויסן בורדען, קיין גרויסן עול, און אזוי טוען עס מענטשן, און דער אייבערשטער זאל מצליח זיין די אלע מענטשן אז זאלן האבן אלעס וואס זיי ברויכן, ווייל תורה ברענגט אלעס, ס'ברענגט קדושה, פרנסה, ס'ברענגט וואס א מענטש ברויך. יעצט איך וויל נאכאמאל רעדן, מיין טאטע זכר צדיק לברכה איז געווען א גרויסער חסיד פון ראדאשיץ, דאס וואס מען געבט די פרוטות לצדקה דאס האט מיין טאטע איינגעפירט דא, ער האט עס פאר יעדן געזאגט, מענטשן וואס האבן געדארפט ישועות, עס האט געהאלפן, האב אים אבער אלץ געבעטן, טאטע עס זאל נישט העלפן פאר פעדאפיילס, די פעדאפייל זאל גיין אין דזשעיל, פלעגט ער מיר זאגן ניין עס וועט נישט העלפן פאר זיי, עניוועי, ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה יעצט. ס'איז דא דער וואס האט זיך גערופן ראדעשיצער אין קרית יואל, כ'האב אים געהאט אויף מיין האטליין, מ'האט אים ברוך השם אפגעשפארט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף יעצט ווי דרייט ער זיך? אין טאהש! כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'קען זיין מיילעך האט געמוזט אפשפארן טאהש ווייל ער געהאט אזויפיל מנוולים מ'האט שוין נישט געקענט אפארדן. משה רוטמאן דער מעסטער מיינדעד חזר וואס ער האט. מוציא געווען זרע פאר א אינגערמאן, דעמאלטס איז ער נאך געווען א בחור, און ער האט עס אריינגעלייגט אין א גלעזל ער האט געמאכט א שהכל דערויף אזוי היי איז ער געווארן, ס'האט מיר די אינגערמאן אליין פארציילט, ער איז משוגע געווארן די אינגערמאן, אזא חזר'ל האט מען דארט פון די סיקריקן פון ירושלים, אזא חזר'ל האט מען דארט, מסתם טויג נישט מיילעך צו די חזירים. קען זיין די ישיבה איז געווען אינפעסטעד, האט ער צוגעשפארט, אבער צושפארן איז נישט קיין חכמה. דער מאטעלע האט אמאל געהערט אז אין וויזשניץ האט זיך אפגעטון משכב זכר מיט בחורים, איז געלאפן צום סאטמאר רב ער זאל שפארן צו די ישיבה, האט אים סאטמאר רב געזאגט עי ווער נארמאל, לערן די בחורים און שפאר נישט צו קיין ישיבה, אר עניוועי מיילעך קען נישט לערנען קיינער ווייל ער ער האט קיינמאל אליין נישט געלערנט. איז למעשה איז געגאנגען דער ראדעשיצער, דער וואס אונז האבן אים צוגעשפארט, ער האט געהאט אין מאנרא אזא ישיבה, ער הייסט גליקמאן, און ברוך השם דער עולם האט אנגעהויבן צו הערן, ווייל איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איינער שרייבט מיר אריין נחום מסור, אונז זעמער פראוד פון דעם טייטל מסור, איך וויל דיר זאגן נאך א זאך וואס איך האב גע'מסר'ט. כ'האב מסביר געווען די גאווערמענט אז יעדער תם דיק און הערי וואס האט נישט קיין פרנסה עפענט א ישיבה פאר שוואכע בחורים, זיי פארשטייען צו שוואכע בחורים ווי איך פארשטיי צו פארן אויף די לבנה, זיי נעמען צוויי טויזענט דאלער פון די טאטעס און זיי טוען גארנישט, פארקערט איך ווייס איינער וואס זיי האבן אים געדעמעדזשט, זיי האבן אים געזאגט ביינאכט ביסט קומען שפעט שלאפן, מוזטו גיין אליינס. אין מאנסי פון איין פלאץ צום צווייטן און עפעס א קאר איז אים נאכגעפארן, כעין זיי האבן עס אליין געטון זאלן אים דערשרעקן, ס'איז נישט נארמאלע מענטשן, מיין קאזין זאגט מיר אוי איך האב געגעבן אסאך געלט פאר פאר די ישיבה און איך שיק דארט מיינע צוויי קינדער זאג איך אים משוגענער דו דער וואס ער פירט עס איז א באקאנטער פעדאפייל, עס האט געדויערט א יאר ער האט באצאלט גרויס געלט נאכן איז ער געוואויר געווארן מען האט ביידע זיינע קינדער אפגעטרענט, זיי האבן נישט קיין רעכט צו עפענען א ישיבה זיי פארשטייען נישט צו דעם און איך האב עס איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט א ליסטע פון אלע. כ'האב זיי נאר געזאגט איין זאך אז וויפיל געלט זיי נעמען ווייס איך נישט ווייל ס'זענען חיות רעות יעדער נעמט אן אנדערע פרייז יעדער טוט וואס ער וויל. דאס מוז זיך אויפהערן, דו טארסט נישט עפענען א ישיבה, ביסט נישט לייסענסד, שפילסט דיך ארום מיט די בחורים אביסל, מען מאכט זיי משכב זכר און נאך א יאר צוויי יאר ווי ווי דער בחור איז אנגעקומען, ס'איז נישט קיין עדיוקעישאן, סאו דער וואס האט אריינגעשריבן מסור קען שרייבן נאך אויף א זאך מסור, ס'שוין דא צען זאכן און ס'שרייב אריין אן עלפטע אויכעט, איז עכ"פ די גייט מען אונטערברענגען. יעדער עפענט זיך א ישיבה פאר שוואכע בחורים און טוט מיט זיי גארנישט, און איך באקום כסדר פון בחורים אז די חברה טאטשן די בחורים, ס'עט זיך אויך ענדיגן זארג דיך נישט, גייט דאך נישט אלעס מיט איין מאל, רוים האט מען נישט געבויט אין איין טאג זאגט די וועלט, איז עכ"פ איז דער ראדעשיצער האט אויך געהאט א ישיבה פאר פרייוועט בחורים, א פרייוועט ישיבה, און ער האט מאלעסטעט, ער איז אזא אבי אבות הטומאה אז ס'נישט דא זיין גלייך. איז לעצטנס האט ער זיך גענומען דרייען אין טאהש, זעהט אויס דארט האט מען צו יעדן חזיר, ווייל אין די צייט פונעם טאהשער רעבין האט מען אויכעט יעדן גנב, יעדן חזיר, יעדן נואף, אויף יעדן וואס מען האט געזאגט א שלעכטע זאך, טאהשער רבי זאגט ער איז א איד, ער איז א איד, ער איז א איד, דערפאר קוק וויאזוי ער זעהט אויס היינט מיט זיינע מוסדות, א מענטש אז ער פירט מוסדות מוז ער אוועקלייגן די אלע ספרים, דעם ראשית חכמה מיטן חובת הלבבות, אז ער איז א איד, ער איז נישט א איד, ס'איז אן אנדערע ווערטשאפט, ס'איז א הנהגה פון א ציבור. וואס מ'דארף וואטשן וואס מ'טוט, כ'האב געליינט אין די מנהגים פון הייליגן חתם סופר אז ער האט יעדן טאג געהאט א שעה וואס ער איז געזעסן און צאמגעהערט אלע לשון הרע'ס פונעם ראש הקהל אויף יעדן מענטש, איי הע, לשון הרע איז דאך די גרעסטע עבירה, ניין ניין ניין ניין ניין, דא איז דא אן ענין פון א הנהגה, ביי הנהגה קען מען נישט זאגן כ'וועל ווערן פרום כ'וועל נישט אויסהערן יעצט קיין לשון הרע, מ'מוז דאך וויסן ווי די שטאט האלט, ווי ס'פארט. אזוי איז געווען אלע מענטשן, ביי אונזערן רעבן אין סאטמאר רעבן איז געווען א מנהג, אלע לשון הרע'ס פון די גאנצע וועלט האט ער געוואוסט, כ'האב ענק געזאגט, ער האט אפילו געזאגט אמאל פאר, איז געווען א רב פון מזרחי, ער האט געהייסן האלענדער, האט ער דעמאלטס געזאגט, משה דיין האט געזאגט, זאגט דער רבי ער איז דאך נישט געמל'עט, פרעגט דער האלענדער רבי, איך פארשטיי פירסט א מלחמה מיט די ציונים, אבער ביסט דאך נישט געווען מיט יענעם אין איין מקווה זעהן צו ער איז געמל'עט צו נישט, דער רבי געהייסן יאסל אשכנזי'ן ארויסברענגען עפעס א ביכל פון בית כסא, שטייט דארטן אז משה דיין'ס טאטע איז געווען די ערשטע פון די לוחמים אז מען זאל נישט לאזן אין ארץ ישראל מל'ען, דאס קינד זאל האבן א טשויס ביי די אכצן צו ביי די צוואנציג זאגן איך וויל יא זיין געמל'עט צו נישט זיין געמל'עט, אבער מיט דעם וואס דו טוסט דאס קינד אפשניידן די ארלה, עס וועט קיינמאל נישט צוריק וואקסן, האסט אים געהארגעט פאר א לייף, און יאסל האט געברענגט דעם ביכל. די שטארקייט פונעם רעבינ'ס הנהגה איז געווען, אויסער דעם וואס ער האט געהאט סייעתא דשמיא, און ער איז געווען א לוחם, ער האט זיך נישט געלאזט פון קיינעם, איז זיין שטארקייט איז געווען אז ער האט אלעס געוואוסט, אים האסטו נישט פארקויפט גארנישט קיין לגיונות, אויף דער עלטער האט מען אים שוין געקענט פארדרייען א קאפ, אבער ווען ער איז געווען בתקפו וגבורתו, הי נו עווריטינג דעטס גאוינג אן. און נאך א זאך, ביים טאהשער רעבין איז אויך געווען אזוי, מען האט נישט יעדן אריינגעלאזט, נענענענענענע. אריינגעלאזט פארשענאווסקי ווייל ער האט געברענגט די ישיבה האט צוגעגנבעט פון די גאווערמענט מיט דריידלעך מיט זאכן ער האט אויך געוואוסט מיט וועם ער איז פרענדלי מיט וועם נישט אבער דאס איז א עקסטערע זאך יעדער מעג דאס וויסן ער האט גערעדט מוסר פאר די גאנצע שטאט זיין אייגענעם זון מיילעך האט ער נישט געקענט קאנטראלירן איז דער ראדאשיצער דרייט זיך דארטן ער איז שוין דארט געווען שבתים און ער האט זיך געדינגען דארט א צימער און יעצט אז מען עפענט א ישיבה וויל איך ענק מודיע זיין דער ראדאשיצער איז סם המוות פאר בחורים און לאזט'ס ענק נישט געזאגט פון אים און מאכט זיכער אז עס האט זיך אים מרחק אינאיינעם מיט משה ראטמאן. לאמיר מאכן אזוי, אינדרויסן פון שטעטל וואוינען אידן וואס זיי ווילן נישט אז מען זאל מאלעסטן זייערע קינדער און אין שטעטל וועט מען לאזן מיילעכן מיט משה ראטמאן מיטן ראדעשיצער אבער עס זאלט'ס ענק היטן פאר אים ווי פאר פייער און דער ראדעשיצער טוט א גרויסע עוולה אז ער נוצט א נאמען פון אזא הייליגן זיידן ווען ער איז אזא פארשאלטענער נואף, ער ברענגט אראפ דעם זיידן, באלד וועט מען זאגן אז דער זיידע איז אויך געווען חלילה א נואף וואס האט געטשעפעט בחורים, והא ראיה דאס אייניקל איז מצליח, ער טוט עס און קיינער זאגט אים גארנישט, יעצט איך וויל אויך זאגן, יעדער איינער זאל איוועליועיטן זיין חינוך צו ס'איז אפ טו פאר אזוי ווי ס'דארף צו זיין. צו מען געבט א נארמאלן חינוך, צו די עיקר איז מען זאל זאגן דער הייליגער רבי, מען זאל זען צו די קינדער קענען לערנען, און צו די מיידלעך באקומען א צניעות'דיגן חינוך, אבער א נארמאלן, נישט פרום ווי משוגע, נישט די שמונה בגדים, די שמונה שרצים וואס זיי טוען זיך אן דארטן, מען זאל נישט לאזן ס'זאל פארקריכן, די תורה איז נישט געגעבן געווארן פאר אזאלכע משוגעים, ס'איז סעלף מעיד רעלידזשען. מען זאל זיין נארמאל. יעצט אז מען מאכט א נייע ישיבה, ס'הייסט תפארת בחורים, זאלט איר געדענקען איין זאך, עטס זאלטס לייגן א דגוש אויף קדושה מיט טהרה, נישט אזוי ווי אין גער, מען זאל גיין געבן מעדעצינען אדער אפשניידן די מעשה, ס'זאל נישט ווערן א קישוי אבר, ניין ניין ניין, נארמאל מיין איך א בחור זאל זיך נישט דרייען מיט א צווייטן, אין טאהש איז דא אסאך וועלדער און פעלדער, מען דארף זייער זייער אבאכט געבן אויף די אלע זאכן. און אוודאי מען זאל לערנען אויכעט, וואס צו לערנען קען איך ענק נישט זאגן, איך בין נישט אין חינוך, אבער איין זאך ווייס איך יא, מען זאל זייער אבאכט געבן די מקווה, בחור דארף נישט גיין יעדן טאג אין מקווה, זיכער אז נישט, דער הייליגער בעלזער רב, מען האט אים געפרעגט צו מען זאל בויען א מקווה פאר די בחורים, זאגט ער יא, טאמער א בחור זעט קרי ער זאל קענען גיין אין מקווה, אבער איך וויל נישט אז מען זאל גיין יעדן טאג אין מקווה האט ער געזאגט, ס'איז געווען ר' בערעלע. יעצט איך ווייס נישט וואס מען האט ענק געלערנט אין טאהש צו מ'מוז גיין דריי מאל א טאג אין מקווה צו פאר פרישטיג און פאר מיטאג אויכעט, דאס אלץ האט זיך איבערגעוויזן ס'טויג נישט. ס'איז דא איינער ר' משה אייזענבערג ער דערציילט זאכן וואס ער האט מיטגעלעבט מיטן רעבן, איך האב געפרעגט דעם רעבן ווי גרויס מען זאל מאכן די מקווה, זאגט די רעבע ווי קלענער מען קען, איך האב געמאכט אמאל א מקווה פאר הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער אין קאנטרי, האב איך אים געפרעגט ווי גרויס ס'זאל זיין, זאגט ער איין בחור זאל אריינגיין, איך ברויך נישט צוויי אינאיינעם אין די מקווה. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מען זאל אבאכט געבן אויף די ענייני קדושה, אז א בחור איז עלול אז ער זאל זען קרי, זאל ער נעמען א שאוער, מען זאל מאכן צניעות'דיגע שאוערס, נישט אין די מקווה, אין די דארמעטארי ווי די משגיחים קענען וואטשן, ס'זאל זיין צניעות'דיג, מען זאל עס קענען א פירהאנג שלעפן, יעדער מוז נישט זען ווי ער וואשט זיך און זייפט זיך, אבער אין די זעלבע צייט זאל עס האבן לעכער אויבן אז מ'זאל קענען זען אז ס'נאר דא איין בחור דארט, און אויף דעם זאל מען אובאכט געבן, ווייל אז עטס וועטס אויף דעם אובאכט געבן, וועט עטס האבן וואוילע תלמידים, צו ער קען מער א רא"ש מיט א רי"ף מיט א רמב"ם צו נישט דאס איז אירעלעווענט היינט, היינט דארף מען אויסשטעלן א בחור ער זאל קענען ארויסגיין אין די גאס וואס איז פול מיט שטופי זימה דער בחור זאל זיך קענען האלטן, אויף דעם איז עס געמאכט. ס'איז נישט געמאכט אז זיי קענען נאך א רי"ף רא"ש און א רמב"ם, און א בחור דארף אסאך חזר'ן משניות, גייט אין די גאס זאל ער קענען אויסענווענדיג, ווען נישט שישה סדרי משנה, ס'איז גענוג די גוטע, די גרינגע, מועד, נשים, נזיקין. און מען זאל זיכער לערנען וועגן עניני קדושה, מען זאל לערנען וועגן עניני הוצאת זרע לבטלה, און מען זאל לערנען וועגן את זכר לא תשכב משכבי אשה, מען זאל. אלעס מסביר זיין פאר די בחורים לויט זייערע יארן לויט זייער מדריגה און פאר די יונגלעך אויכעט און פאר די מיידלעך אויכעט מען זאל נישט האבן קיין לעסביען טיטשערס א מיידל דארף וויסן וואס דאס הייסט לעסביען ווייל פון נישט וויסן עט זי אן אנדערער מודיע זיין און דאס עט זיין נישט אויף א שיינעם אופן און באלד דעם זון קומען ביים רעבן זכרונו לברכה ס'איז נישט געווען די זעלבע ווי די סקווערע זאגט מען האט ביי זיין טאטן נישט גערעדט פונעם אייבערשטן דערפאר האט סקווער אזא פנים און דערפאר האט טאהש אזא פנים וואס דארט פלעגט פאר גיין מיט אלע מיני ניאוף מיט זנות מיט בחורים, ס'איז געווען אין טאהשע געווען אזאלעכע טרעילערס מיט יארן צוריק ווען דער טאהשער רבי האט געעפענט די ישיבה מיטן שטעטל איז נאך נישט געווען קיין הייזער איז געווען אזאלעכע טרעילערס. יעצט מען דערציילט א מוראדיגע מעשה אין טאהש, הערטס אויס, א בחור איז געקומען לערנען אויף טאהש און די רבי האט געזאגט א פתיחה און ער האט גערעדט פון חטא הידוע פון חטא הידוע און דער בחור איז געווען נאיוו ער האט נישט געוויסט וואס דאס איז, איז ער געגאנגען פרעגן דעם טאהשער רעבן, רבי וואס איז דאס דער חטא הידוע? האט אים דער רבי געזאגט, עסט דא לערנען צוויי וואכן עסטו שוין אלעס וויסן. סא דער טאהשער רבי איז נישט געווען אזא בטלן ווי עטס מיינטס. איז געווען דארט איינער, ס'האט געהאט א מיידל, און די מיידל איז געווען די פראסטיטוט די זונה פאר די אלע בחורים וואס זענען געקומען לערנען אויף טאהש. ס'איז מיינע חברים זענען געווען וואס זענען געפארן לערנען תשי ק ד און זיי האבן אונז פארציילט, ווייל די סעקלושען האט מען סעקלודעד, איז זייער נישט גוט. די מיידל האט נישט געזען קיין בחור. אה, מען גייט אין די גאס וראיה בעלמא קנה ליה ס'איז דא א פייגל וואס זי קוקט אויפן צווייטן ווערט זי שוואנגער, ס'איז אזא ענין אז מען פילט אה, איך גיי אין די גאס איך זע מענטשן אהער אהין, טאמער האסטו גארנישט כאפט מען זיך אריין די גרעסטע לאו-לייפס, און דא איז געווען געווען א מיידל. זי איז געווען די פראסטיטוט פאר אלע חזירים פון טאהש. יא, איר נאמען דארף איך נישט זאגן ווייל זי האט שוין לאנג חתונה געהאט, ס'איז נישט א מעשה פון יעצט, שוין מסתמא א באבע אויכעט. און די זעלבע איז אין סקווער, ס'איז אזוי סעקלודעט מיט אלעם און די גרעסטע זנות איז דארט געווען. מ'דארף זיין אופן מיינדעד, טאלק אופן אבאוט עווריטינג. און אז איינער האט א פראבלעם דארף זיין איינער וואס זאל עס אויסהערן, נישט זאגן שייגעץ, מניוול, א בחור האט א פראבלעם, ער האט אן אורדזש פאר סעקס, מען דארף אים טרייען צו ביהעיוון, צו קאנטראלן, און אז עטס עט אזוי טוהן עט עטס מצליח זיין, ווייל בעסיקלי אלע ישיבות טוען עס שוין היינט, נאך נישט אזוי אפען, אבער ברוך השם ס'איז ביג ביג ביג אימפראוומענט, און נישט מיינטס עטס, ווען ס'איז נישט דא קיין אימפראוומענט וואלט איך געזעסן און געהאמערט נאך און נאך און נאך, כ'וואלט מיר אפגעווישט די נאז און איך וואלט געפארן ריטייערן. ניין ניין ניין ס'איז דא אימפראוומענט ווארלד ווייד און עטץ אז עטץ עפענטס יעצט א נייע מוסד און זענטס נישט משועבד צו מלך בהמה און זענטס נישט משועבד צו די אלע שקצים ארגל מיט גארגל די רבי זכרונו לברכה האט געוואלט ער האט געזאגט די רבי האט נישט געוויסט וואס ער וויל די רבי האט נישט געטוהן קאנסטראקטיוו אויפצובויען זיינע מוסדות ער האט געהאלטן אז ער עט אריין נעמען יעדן שייגעץ מיט יעדן פארברעכער און יעדן געבן געלט וועט ער מאכן מער געלט. ענד דעטס אלל. ער האט נישט געוואוסט וואס ער וויל, ער איז אין חינוך קיינמאל נישט געווען, איך ווייס נישט אין וועלכע ישיבה ער האט געלערנט. און צו פירן א ישיבה דארף מען קענען. איך זאג אייביג, דער עולם איז נישט מכיר ערך דעם ר' נתן יוסף. ער האט אזויפיל צוזאמגעליטן פון די בחורים. אולי ער האט עס געטון ווייל ער האט געהאט כבוד אויך. אבער איך ווייס וואס די סענדז סטריט בחורים זענען געווען? בלוט-צאפערס איז א אנדערסטעיטמענט. ער האט אסאך געליטן פון די בחורים. צו די בחורים איז נישט שייך געווען מען זאל טויגן, ס'איז געווען בחורים פון נאך די מלחמה, די טאטעס זענען געווען האלב משוגע, די מאמעס דריי פערטל משוגע, און מען איז זיך צוזאמגעקומען אין א קלאב אין סענדז סטריט. צו בחורים פירן דארף מען זיצן אזוי ווי די אלטע רבנים געזעסן אין די ישיבה, מיין טאטע זכר צדיק לברכה פארציילט מיר אז דער ווישעווער רב ער איז געזעסן פון פינעף אינדערפרי ביז צוועלעווע ביינאכט אין בית מדרש, ס'איז געווען א דין תורה, איז ער ארויף געגאנגען אין ווייבער שול. ס'איז געווען אן אנדערע זאך, ער איז ארויפגעגאנגען, ס'איז געווען שאלות, נשים זענען געקומען, ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער איז געגאנגען צו א צימער, אבער דער איד איז געזעסן און געלערנט אין בית מדרש אַכצן שעה, ער האט געקענט יעדן בחור, און ס'איז געווען בחורים וואס האבן נישט געהאלטן ביים לערנען, און ער האט זיי געהאלטן, ס'איז געווען טמיר ונעלם בחורים, ער האט זיי געהאלטן, אבער ער האט געהאט א פאבריק, מען האט געלערנט סטאלעריי, מען האט געלערנט שניידעריי אין די ישיבה. מען האט אויסגעשטעלט בחורים זאלן קענען ארויסגיין אין די גאס און חתונה האבן, מען האט זיך געזארגט פאר דעם, ס'איז געווען אין די ליטע האט מען נישט געטארט קיין שום בחור האט נישט געטארט האבן א בארד, האט מיר דערציילט א גרויסער ליטווישער משגיח, פארוואס? ווייל די ליטווישע מיידלעך זענען נישט געווען אזוי אפט צו חסידישע מיידלעך, און ס'וואלט נישט גענומען א בחור וואס ער האט א בארד, זיי האבן דאס נישט געזוכט, איז געגאנגען דער משגיח אין די מיר און ער האט גע'אסר'ט א בחור זאל זיך לאזן וואקסן א בארד, מיר האט דערציילט א איד ער איז געקומען פון אמעריקע לערנען אויף ארץ ישראל נישט ער, זיין טאטע נאך געקומען, און מ'האט אים געהייסן זאל ער אפנעמען די בארד, כאטשיג אין אמעריקע האט ער זיך מוסר נפש געווען פאר די בארד. ס'איז דא עניני הנהגה וואס יעדער גאון און יעדער צדיק ווייסט וואס מ'דארף צו טון, יעדער האט זיין אויסגעטרעטענעם וועג. מ'האמער ארויסגעגעבן א דור פון פיינענשאל קריפלס און מ'דארף עס אפשטעלן. סאו אז ס'דא בחורים זיי האלטן נישט אזוי ביים לערנען, עי, ס'איז דא אסאך פאכן וואס מ'קען זיך לערנען, און זייטס נישט קיין בהמות, עטס מוזטס נאכגיין סאקמער קאקמער, סאקמער איז בענקראפט, נישט נאר זיי געבן נישט ארויס תלמידי חכמים, זיי געבן ארויס פיינענשעל קריפלס אויכעט, סאו וואס האבן זיי אויפגעטון מיט דעם אלעם? אז ווען ס'קומט מאנקי אין די מידל, ווען מ'טאנצט הקפות האט אהרן און זלמן לייב אפאר טויזענט מענטשן, סאו ביג דיעל, ס'דורכגעגאנגען יעצט, די ימים טובים, וואס איז יעצט? וואס טוט דער בחור? מען האט א שיעור ד' וואס בחורים זאגן אז ס'איז דא מער זרע לבטלה וויפיל ס'איז דא וואסער אינעם אוישען. זיי דערציילן מיר אלעס די בחורים, און יעדער האט עס מורא אנצורירן. גיי הייב אן מיט בחורים וואס זענען אווער עידזשד, נעמסט די גאנצע שיעור ד' און דיסמענטלסט עס און שיקסט זיי אלע זאלן זיך זוכן דזשאבס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן מיט בערך א יאר צוריק און צוויי יאר צוריק, כ'האב געהאלטן אין איין מסביר זיין אז די גוטע יארן פון אמעריקע לאזן זיך אויס, פארוואס? אמעריקע מאכט א חשבון אזוי, אמאל האט ער געדארפט האבן א שטארקן בעיס אין מידל איסט, מילא האט ער זיך גע'חנפ'עט צו מדינת ישראל, און מ'האט פארקויפט בלאד פאר מאני, מ'האט געגעבן סאלדאטן, מ'האט אויספראבירט אלע אמעריקאנער געווער קעגן דעם רוס, אלעס איז געווען געמאכט אין. ארץ ישראל, און די סאלדאטן זענען געווען אידישע סאלדאטן וואס האבן אויסגעבלוטיגט. עז טיים ווענט ביי האט זיך אמעריקע געכאפט אז זיי האבן זיך געשטעלט אויף די לינקע זייט, אלע אראבישע וועלט זענען קעגן זיי, זיי ליידן פאר דעם גרויסע צרות, זיי גייען דאמפן איזריעל אזוי ווי מען דאמפט א האט פאטעיטא. אזוי האב איך עהם געזאגט אייביג, און יעדער האט געלאכט, אבער מען מוז האבן ארץ ישראל. הער אויס. יעצט די הילערי קלינטאן וואס זי האט געטון איז זי האט אויפגעארבעט די ליבשאפט פון אמעריקע די פרא אמעריקע צו די אראבישע וועלט מילא האבן זיי שוין געלט האבן זיי אלעס און אזוי ווי זיי האבן אלעס איז האבן זיי שוין נישט מער מורא אז מ'וועט אטאקירן עטס וועט זעהן דא וועט נאך ווערן פרענדס אראבער מיט אמעריקע מוז זיין די בעסטע פרענדס. און דער סוף גייט זיין אז ווען דאמפט מען ארץ ישראל, אמעריקע וועט זאגן ליסן מה לי לצרה הזאת, איך ברויך ענק נישט האבן, מ'וועט מאכן נאך א טייטל און נאך א טייטל און ביז גאנץ ארץ ישראל וועט זיך מוזן ליקווידירן, און דעיס איז דער גרויסער חורבן, טאמער הילערי קלינטאן קומט אריין, זאלט איר וויסן, ביז צוויי יאר איז נישט דא קיין מדינת ישראל, נישט דא גארנישט, די נטורי קרתא אין אמעריקע האבן הנאה האבן, פארוואס? זיי האלטן מ'דארף דיסמענטלען ארץ ישראל, אבער עס גייט ווערן א וועלטס חורבן, און ממילא. אז אמעריקע וועט שוין זיין דער גרויסער סופער פאוער, זיי האבן אראבישע געלט מיט אלעם וואס זיי ברויכן, האבן זיי דעם איד אויכעט אין דר'ערד לייגן, וואטשען צו. דעיס, די וואלן יעצט, איז דער אנפאנג פון מלחמת גוג ומגוג. אמעריקע האט פיינעלי דיסיידעד וואס דארף איך מדינת ישראל? איך האב דארטן גענוג אין די אראבישע לענדער, איך ברויך נישט מער מדינת ישראל. די אראבער, זאלט איר וויסן, סאודי אראביע באצאלט פאר יעדן עף סיקסטין, ארץ ישראל באקומט עס אומזינסט. איז במילא, די גוטע יארן זענען אוועק, און אפילו טראמפ וועט אריינקומען, מ'האט שוין אנגעארבעט אזא חורבן מיט אלע אראבישע לענדער, זיי האבן שוין באצאלט געלט פאר הילערי קלינטאנ'ס פאונדעישאן, דאס גייט זיך נישט צוריק דרייען, נע נע נע, דאס איז פינישט. סא זעט אויס אז דער חפץ חיים האט יא געהאט רוח הקודש, ער האט געזאגט א יעדע איזם, קאמוניזם, ציוניזם, ער האט געזאגט ס'וועט ציען זיבעציג יאר, יעדע זאך האט געדויערט זיבעציג יאר, גלות בבל האט אויך געדויערט זיבעציג יאר, זיבעציג יאר איז א זאך וואס צוויי צו דריי דורות, ווי מען זאגט, גייען דורך, און נאכדעם גייט מען מען זוכט א נייעם וועג ווייל מען זעט ס'האט נישט געטויגט. כ'מיין דאס איז בפשטות, העכערע זאכן האט עס צו טוהן מיט שבעים שנה, עניוועי, למעשה וויאזוי ס'זאל זיך נישט יעצט אויספאלן, אונז שטיימער יעצט ממש אין זייער הויעכע מאמענטן, און דער עולם פריידט זיך שוין אז ס'איז. חבלי משיח, משיח איז שוין מארגן דא, כ'וויל ענק עפעס זאגן, קוקטס נאך אין די הקדמה פון אונזער הייליגן רבי'ן ויואל משה האט ער געזאגט, נאך די צווייטע וועלט מלחמה מיט אזויפיל הריגות האט ער געוויסט זיכער משיח גייט קומען, האט זיך אריין געכאפט די איזם, די ציוניזם, און דאס האט עס ארויס געשטופט. ס'איז דא אזא מציאות וואס מ'קען ארויס שטופן זאכן, און רבותי אונזער דור מיט די משכב זכר, מיט די ליגעלייזן די אלע זאכן, קען מען נישט סתם ארויס שטופן, נאר גוט ארויס שטופן, און ווער האט עס אלעס צוגעהאלפן? א יד ישראל באמצע,, משה דוד נידערמאן מיט נידריקמאן מיט די אלע שקצים מיט סאקמער מיט קאקמער מיט פאפא מיט פאפא, מ'האט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן פון אלע חדרים, אונז דארף מיר זיך אנהייבן צוריק צו דרייען. אונז דארף מיר מאכן א יו-טורן און בעטן דער הייליגער באשעפער זאל אונז מוחל זיין, ביקאוז אונז זעמיר אזוי פארקראכן, די וואס זיי קענען פאליטיקס און זיי ליינען זענען נישט אין די באקס ווייסן די מצב שטייט זייער נישט גוט. און נאכדעם וועט אמעריקע אויפהערן צו געבן וועלפעיר און וועט נישט קענען עקזיסטירן ווייל אונז זעמיר נישט די גרויסע פארדינערס, דאס יקרות איז זייער גרויס, מען זאגט נאך פון בעל שם הקדוש וואס וועט זיין חבלי משיח, עס שטייט פון בעל שם הקדוש אז דאס יקרות וועט זיין זייער הויעך און די אידן וועלן נישט קענען נאכגיין דעם יקרות ממילא וועלן זיי ליידן מורא'דיגע יסורים, און דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג, קוק וואס טוט זיך אין מאנהעטן ריעל עסטעיט, קוק וואס טוט זיך אין ברוקלין, קוק וואס טוט זיך אין קאליפארניע, קוק וואס טוט זיך אין די גאנצע וועלט, אפילו אין ארץ ישראל אינעם ארעמעם לענדל. כ'בין געווען יעצט, איך דארף מאכן עפעס א מקווה אין עפעס א שטעטל, יעצט ווייס איך דארט קאסט צוויי מיליאן דאלער, טו מיליאן דאלער, ס'איז א טרי בעדרום אפארטמענט, שיינע הייזער מיט אזאלעכע גלאז געבויעט, מ'וועט זיך נישט קענען ערלויבן, ממילא הייבט זיך אן חבלי משיח, סאו רבותי, לאמיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, לאמיר אלע טראגן א סיין, רבונו של עולם אונז האבן דיך נישט ארויסגעווארפן פון פאבליק סקולס און פון די פרייוועט סקולס, אונז זעמער נישט פרא משכב זכר, יעדער קענדידעט ער וויל ווערן א קענדידעט מוז ער זיך אויסטון קודם די הויזן אין פאבליק און זאגן איך בין א משכב זכר'ניק און דעמאלטס נעמט. רבותי לאמיר זיך אפשטעלן אונז זעמער שלעכט געפארן. יעצט די איינציגע אויף פאפא בין איך נישט אזוי ווייט ברוגז ווייל איך הער זאגן אז דער פאפא רב איז אזא בהמה ער האט געזען די ראנערס זענען געלאפן האט ער געפרעגט וואס מ'קען זיי נישט צושטעלן באסעס פאר אים פאסט אזא שאלה אבער די קהילה ארום און ארום זענען זייער קלוגע מענטשן זיי זענען עכטע אונגערישע מאדיארס עטס ברענגטס אונז אראפ עטס ברענגטס אראפ כלל ישראל און עטס שטויסטס ארויס דעם אייבערשטן פון אמעריקע, און נאכדעם וועט דער אייבערשטער ענק באצאלן אזוי ווי ער האט ענק באצאלט אין ווארלד וואר טו. סאו לאמיר אויפהערן די אלע מעשות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דער יעקב יוסף בלום דער רוצח דער וואס איז געווען איינער פון די דריי וואס זיי האבן מיך געסטראשעט האט א שידוך געטון די וואך כ'האל מיך אפ איינער פון זיינע מחותנים ער איז טאקע א רוצח זאג איך אים הער אויס ער איז געווען א בוק קיפער און מ'האט איהם געדינגען ער זאל מיך קומען סטראשען און מיך הרג'ען צו ער איז א רוצח איטס פאר יו טו פיינד אוט. ער איז א בלום, איז ער א רוצח, און ער איז אויך אביסל משוגע. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איינער שרייבט אריין, ס'איז דא א פיקטשער ווי דער ניקלשבורגער, דאס איז דער יונגרייז, קישט נעבעך אין קאפ א קראנק קינד וואס ער האט קענסער, ער גייט צו וויזיטן, ער קישט זיי. שרייבן זיי אריין, איי, נחום ראזנבערג איז ברוגז אז ער קישט קינדער. כ'וויל ענק עפעס פרעגן, ווילאנג העט עטס נאך זיין משוגעים מיט פערד? איך בין ברוגז אז ער קישט א קינד וואס ער איז נעבעך א קענסער פעישענט אין שטערן ווען ער איז אנגעטון מיט א גרויסן קאפל, נעה דאס באדערט מיך נישט, באדערן באדערט מיך אז ער איז האט א בית מדרש אין וואודבורן און ער קישט קינדער אין פיסק אזוי ווי ער קישט זיין ווייב פאר תשמיש, אזוי קישט ער א קינד און לעקט אים. און ס'איז אלעס אפן אין די צייטונג וואס קומט ארויס די וואך, און דאס איז זייער מיעס, ס'איז אגלי, מיר האבן דאס דערציילט עטליכע בחורים, איך האב נישט געוויסט אפילו פון דעם, דערציילט אז ער קישט אזוי חזיריש אז זיי עקלען זיך פון אים, זיין סעלייווע זיין שפייעכץ גייט אריין צו יענעם, נישט דאס אז ער האט געקישט דארטן דאס יונגל וואס ער האט אנגעטון א קאפל און ער איז קראנק, גראדע איך האלט אז דאס טאר ער אויך נישט טון. ווייל איך האלט אז ס'הייבט זיך אן מיט א קיש, א קראנק קינד, אין שטערן, און נאכדעם לאזט זיך עס ארויס ביים פיפיג, איך קען דאך די ביזנעס, און בפרט נאך ווען ער איז א קראנק קינד איז נאך ארגער, ווייל דעמאלטס א א דאס קינד פארשטייט נישט וואס מען טוט מיט. אבער א נעמען א יונג בחור'ל וואס ער קומט צונעם דאווענען אין וואודבורן און אזוי קישן, פוי ס'איז אגלי, קענסט מאכן וויפיל חוזק דו ווילסט, איך וועל צוריק פייטן ביז ער עטס אויפהערן צו טון, ווייל ער איז א מלמד, און איף הי דאז איט טו היז טשילדרען אין חדר דארף מען אים ארויסווארפן. און איי דאנט קעיר צו ס'טוט יא וויי פאר בחורים צו נישט. יעצט איז דא גוטע נייעס, איך האב שוין לאנג געזאגט אז מען דארף דיסמענטלען די אלע כולל, וויליאמסבורג כולל, בארא פארק, זאלן אריין גיין אין גרויסן סאטמארע בית מדרש און אנווייזן דעם נואף, דעיס דו איך דו האסט געפעצלט מיט מיר, וועגן דעם זעה איך אזוי אויס. יעצט האט מען אפגעשפארט, ברסלב האט אפגעקויפט צו אפגעדינגען דארט וואו עס איז געווען כולל וויליאמסבורג, און די בחורים די אינגלעך האבן שוין נישט וואו צו גיין, ס'אזוי, די עלטערע דארפן שוין נישט קיין שיעור, זיי האבן שוין גרעדזשועטעד. יונגערע קומען שוין נישט צו לעצטנס ווייל מען וואטשט דאך אז ס'זאל נישט געשען די אלע זאכן, איז בין כך ובין כך איז שוין געווארן דער מנין שוואכער, בריל מיט די גאנצע חברה ער האט שוין צוגעשפארט און ברסלב וועט עס איבערגענומען, יעצט וויל איך בעטן אז די אלע בחורים וואס זיי גייען שוין נישט מער דאווענען זאלן דזשאסט פאר די פאן אוו איט אריין קומען אין סאטמארע בית מדרש צו אין די בית מדרש וואס זייערע נואפים זענען און פוינטן מיט די פינגער דאס וועט ראטעווען כלל ישראל. און איך האלט כולל בארא פארק דארף אויך צושפארן מען זאל גיין אריין אין די שול דארט וואו מען האט דיך מאלעסטעט און דו זאלסט ווייזן מיטן פינגער דעיס דאס איז דער נואף און אזוי עט זיך עס אפשטעלן צוביסלעך שטעלט זיך עס אפ באט ווי סטיל ניד יור העלפ. כ'האב געוואלט זאגן, אסאך מענטשן פרעגן פארוואס געט מען נישט א טשענס פארן פעדאפייל, זאג איך זיי קודם פארוואס זאל מען ענק געבן א טשענס, דערווייל הארגעט ער אפ אפאר מענטשן, אבער נישט דאס איז די עיקר ווארט, די עיקר ווארט איז. עטס זוכטס נישט א טשענס, עטס זוכטס אז יעדער זאל שטיין אין די גאס. כ'האב ענק געזאגט וועגן זישא הנשטאטער וואס ער האט מטמא געווען אשת איש, ס'איז געווען גביית עדות ביי בית דין, זיי זענען מותר לבעליהם צו נישט? און ס'איז געווען עטליכע וואס האבן זיך געמוזט גט'ן, דאס איז ביי אן ערנסטן בית דין געווען אין פלעטבוש. דער חזיר זישא הנשטאטער לערנט ווייטער מיט קינדער, טאמער פעלט אויס מ'זאל פארן, ס'פעלט א מלמד, און נאכדעם שרייט יעדער וואס געט מען נישט נאך א טשענס? מען האט דעם מענטש געגעבן אלע טשענסעס אין די וועלט, ער איז צוריק, ער איז דער זעלבער שייגעץ ווייטער, און ער האט ווייטער זיין כבוד מלכים אין בעלז, און דאס וואס איך האלט אין איין מסביר זיין פארן בעלזער רב, די וואך, כ'מיין ס'איז גייט זיין אדער מיטוואך אדער דאנערשטאג, הייבט זיך אן דער קאורט קעיס פון די מלמדים, נישט אויף סעקשועל אביוז נאר אויף שלאגן, און אויף ארויסווארפן א קאץ און צו די. צושפליטערן די קאץ אויף די סיידוואק. יעצט האב איך דיך געווארנט און בעלזער רב האב איך געווארנט מיט שיינעם און מיט מיעסן וויאזוי ער וויל. ער זיצט און לאכט זיך אויס. און במילא די איינציגע וועג וויאזוי אונז קעמער דא פירן די מלחמה איז נאר אזוי ווי אונז פירן מיר, מיט פעסטקייט, איינזעצן, נאכדעם קומען זיי אה געב נאך א טשענס און פארוואס און פארווען, העי נישט דא נאך א טשענס. יעצט כ'האב ענק געזאגט אז ס'דא דער קאליש דער כאפט אן בחורים. יעצט וואס געשעהט איז ווען איך לייג ארויף א זאך אויפן האטליין. איז באקום איך רעכטע קאלס און לינקע קאלס, אזוי און אזוי, ביי דעם קאליש האב איך באקומען עטליכענע קאלס אז די משמרת הפופיק וואס בעלז האט אין ירושלים, וואס זיי רופן זיך אז זיי זענען משמרת, ווייסן פון דעם, מען האט שוין זיי מודיע געווען מענעכיגע מאל, און זיי האבן אייביג געזאגט מ'עט נעמען קער, מען האט זיי מודיע געווען ער קען זיך איינשפארן מיט א בחור שעה'ן אליינס, זיי ווייסן אלעס, נאר וואס ווילאנג ס'עט נישט זיין איינזעצעכץ, וועט מען ווייטער פארן אזוי. בעלזער רב, איך האב אייך געווארנט שיין, די נעקסטע סטעפ איז BBC, אירט הערן איך בין געפארן אויף לאנדאן די וואך די אנדערע וואך, זאלט איר וויסן פארוואס איך פאר, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן. און נאכדעם קומט אריין אז דער רייז רז ריז האט געהייסן אז ער האט א טעקסי קאמפאני, אבער ער דרייווט נישט קיין פרויען, ניין ער איז נאר אין אפיס, נו איך האב מיר געקאלט פרויען אז זיי פארן מיט אים געהעריג. זיי ווייסן נאר נישט ווער ער איז, ווען זיי ווערן געוואויר ווילן זיי אנטלויפן, סאו איך וויל זאגן פארן בעלזער רב, איר ווילט דאך שפילן, איך קען אויך, איך קען גוט שפילן שאך, און נאכדעם וועט מען זאגן אה, פארוואס האט מען אים איינגעזעצט, מען האט געקענט אויף אן אנדערן וועג ערלעדיגן. סאו דער קאליש זאגט אויס צו הישיבה על כנו מ'האט אים צוריקגעשטעלט, ער האט געדאווענט פארן עמוד ראש השנה יום כיפור, ס'ווערט געברענגט אין מטה אפרים אז. אויף איינעם וואס ס'איז ארויס א שלעכטע נאמען, א שם רע, זאל נישט דאווענען ראש השנה יום כיפור. ווייל זעט אויס דארט איז נאר א ספק, דא איז אוודאי אז ער איז א חזיר און יעדער ווייסט עס, ער מעג דאווענען. און נאכדעם מיט זייער חסידות, בעלז, שמעלז, ס'איז גארנישט. דאס ציט זיך נאך פון די מונקאטשער תלמוד תורה וואס האט געהערט פאר בעלז און מ'האט דארטן געהאט א שווארצן לייביש, ער האט מכשיל געווען בחורים און יונגלעך און בעלזער רב. ר' ישכר דוב האט אים געזעצט אויבן אן און געגעבן כבוד. סאו דאס אז רעבעס בעקן חזירים דאס איז שוין אן אלטע זאך, דאס גייט איט גאוס בעק וועי אן ביאנד אונזערע יארן, נאר פארוואס זיי בעקן דאס דארף מען אונז אליינס פילאסעפייזן, פארוואס היינט בעקן רבנים חזירים? ווייל זיי זענען די גרעסטע חזירים. צו די אמאליגע זענען אויך געווען די זעלבע חזירים? איטס ע קוועסטשען מארק. ווייל שטייט קלאר אין תנא דבי אליהו, טאמער איינער בעקט דעם חזיר אף על פי שאינו עושה די זעלבע זאך ווי ער טוט, מקבל שכר כיוצא בו. פארוואס? ווייל פארן בעקן איז עס די זעלבע עבירה. סאו מ'מיינט נישט אז דער בעלזער רב איז געגאנגען שטופן אריין אין איינעמס אחור. נעה! ס'איז גענוג אז ער האט געבעקט דעם שווארצן לייביש מיט די אנדערע, און די זעלבע איז היינט מיט ר' ישכר דוב מיטן היינטיגן בעלזער רב. מען זאגט אים ס'איז דא חזירים, און איך זאג עס אויפן האטליין און שוין נאכדעם וואס ס'איז צוגעקומען צו אים צום אויער, מען האט עס אים געזאגט, נאר הי קודענט קעיר לעס, ער געט זיך א קוק אום, ער האט אויפגעשטעלט אן אימפעריע, עס איז יא דא קדושה צו נישט, דעטס אירעלעווענט, קודם איז ער א גרויסער מנהיג, און מיט דעם מיינט ער אז ער וועט אנקומען ערגעץ. כ'וויל נאכאמאל בעטן אין שיינעם, די משמרת הצניעות פון בעלז, קאליש איז דעינדזשערעס, עטס ווייסט עס שוין לאנג, און אויב עטס קענטס נישט מיט דעם א פארט געטס אויף די גאנצע מעשה, קען נישט האלטן א חזיר דארט. און מ'דארף באצאמען דעם אהרן רייז רז ריז, און טאמער די רב טוט עס נישט זאל עס דער עולם טוהן, ווען ער טרעטנט דיין טאכטער וועסטו דאך נישט גיין צו די פאליס, דאך מורא האבן. סאו בעיסיקלי האסטו דאך נאר איין עצה אז זאלסט וואטשן ס'זאל נישט געשעהן. און וויאזוי וועט עס נישט געשעהן אז ער דרייווט א קאר? סאו וואס זאלן מיר משמרת הצניעות פון בעלז זאגן אז זיי האבן נישט געוויסט? זיי? מ'האט עס זיי שוין געזאגט יאהרן וואס ער טוט און זיי האבן געזאגט מען וועט נעמען קער. שאלה איז נאר מען וועט נעמען קער? ווער איז דער מען און ווער איז דער וועט און ווען עט מען נעמען און ווען קער? און אפשר הייסט קער ער זאל ווייטער בלייבן? אפשר אין בעלז איז דאך אלעס געווען ונהפוך הוא, אפשר איז אן ענין מ'זאל אויסלערנען קינדער וואס דאס הייסט משכב זכר, קען זיין דאס איז די אידעע, מ'וועט נעמען קער. איך בעט נאכאמאל דעם בעלזער רב, ס'הייבט זיך יעצט אן די הירינג פון די מלמדים, נאכדעם גייט קומען די הירינג פון דעם וואס האט מכשיל געווען די קינדער מיט זנות, די אלע זאכן קאסט א פרייז, איך זאג נאכאמאל דעם רב, ווער פטור פון די חזירים. די רב זאל וויסן נאך א זאך. דער עולם וואקסט און היינט האט מען נישט קיין מורא צו רעדן, די יוגנט לאכן עניוועי פון די אלע אלטע זאכן וואס עטס פארציילטס, בעלז שמעלז און וויאזוי ס'איז געווען, דער עולם קויפט נישט די אלע נארישקייטן, אפאר אלטע יושבים זענען געזעסן, מ'האט נישט געהאט קיין אשר יצר פאפיר, זאגט ער פארן חבר אפשר געסטו מיר א שטיקל אשר יצר פאפיר, זאגט ער ווען איך האב גיי איך אליין אין בית הכסא, די אלע זאכן קויפט היינט נישט דער עולם, דאס וועט מען אבער יא קויפן. אז ס'איז געווען חזירים און מ'האט געווארנט דעם רב און ער האט גארנישט געטון, ווייל אפילו אויף ר' ישכר דוב דעם פריעריגן איז עס א מורא'דיגער פלעק, ווייל די גאנצע פרשה איז באשריבן אין מנחת אלעזר'ס תשובה ספר, עטס מוזט דאך נישט זאגן אז דער מנחת אלעזר איז געווען א גאסן יונג, איז במילא איז עט די ענד אוו די דעי וועט דאס גאנצע אראפגיין אגעינסט בעלז, ס'וועט זיין א מורא'דיגער פלעק, און מ'בעט דעם בעלזער רב, אדער קענסטו נעמען קער. און טאמער קענסטו נישט נעמען קער, נעם אריין א צוות וואס זיי קענען נעמען קער, ווייל דו קענסט נישט צולאזן א מענטש וואס יעדער ווייסט אז כ'האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, קוק איך אויף די ריעקשאן, איינער טוט מיר ימח שמו, שייגעץ, גיי אין דר'ערד צו ליגן, מען האט אויפגעקאלט עטליכע פלעצער פון ירושלים, פון לונדון, הרב נחום, דער רב האט געוואוסט דערפון, משמרת הצניעות האט געוואוסט דערפון, מען האט זיי געזאגט מערערע מאל און זיי האבן געזאגט זיי נעמען קער, און זיי האבן ברוך השם גענומען זייער גוט קער אז ער איז צוריק אויף זיין פלאץ. ארץ. און איך וויל זאגן נאך א זאך פארן רב אז ער מוז זיך אנהייבן אויסצולערנען, דער עולם איז אנגעווייטאגט, דער רב כאפט נאך נישט, דער עולם איז זייער אנגעווייטאגט אויף יענקל פירער, נאך אלעם ס'זענען דא מענטשן וואס ווילן קומען פאראויס, יא ס'וועט ס'וועט נעמען אן ענדע, ס'וועט נאר ס'איז אזוי ווי יעדע זאך ס'דוירט צייט, צייט, נאר ס'וועט ווערן א מרידה, ס'וועט ווערן אן איבערקערעניש. און וואס וועט דער רב דעמאלטס טוהן? גארנישט, ער'ט נישט קענען גארנישט טון. יעצט דאס זאלט עטס אלעס געדענקען, אונז האמיר געווארנט דעם רב, האמיר געווארנט בעלז, און נאכדעם וועט עטס זאגן יע, ווי דידנט נאו, מ'האבן נישט געוואוסט, עטס זענטס ליגנערס, עטס ווייסטס אלעס וואס גייט פאר. יעצט איז דא א בחור וואס זיין טאטע האט נאך געלערנט אלע יארן אין באבוב, און דער בחור האט אויך געלערנט אין באבוב, און דער איד האט אוועקגעמופט אויף מאנסי. און ער האט געוואלט אריין שיקן זיין זון אין באבוב, ער איז א חסיד, ער איז געקומען דאווענען דא די הייליגע טעג אויף באבוב, איז ווען ער האט געמופט אויף מאנסי, און ער האט געוואלט אריין גיין אין מאנסי צו לערנען דארטן אין באבוב, האט מען זיך נאכגעפרעגט דא אין כרם שלמה, און סיי די הנהלה און סיי די בחורים האבן געגעבן אויף דעם בחור די בעסטע אינפארמעישן, און מ'האט אים אנגענומען, און ער האט פלייסיג געלערנט. יעצט וויל ער אריין גיין אין די מתיבתא אין בארא פארק ווייל ער איז שוין אויסגעוואקסן מאנסי, איז דער מנהל פון מאנסי האט אויף אים געגעבן שלעכטע אינפארמעישאן פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, און דאס איז דאך די הנהלת הישיבות שפילן זיך ארום מיט בחורים ווי עס וואלטן געווען אויסגעקוועטשטע לעמען. איז געגאנגען דער טאטע און ער האט געשריבן דעם גאנצן ארטיקל באריכות וואס דא איז פארגעגאנגען, און ער האט געטון איין זאך ער האט עס ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ אז די גאנצע וועלט זאל עס ליינען. און למעשה זעהט זיך אויס אז דער וואטסעפפ העלפט יא, און ס'האט געהאלפן ווייל מ'זאגט אונז אז מ'גייט אים אננעמען אין די מתיבתא אין באבוב, און קען זיין מ'האט אים שוין אפילו אנגענומען, אבער איך וויל פרעגן דעם עולם, דאס איז וואס א בחור דארף דורכגיין אריינצוגיין אין א חסידישע מתיבתא? דער אמת איז איך האלט אז דאס איז דיני נפשות, מ'דארף נעמען דרײַ און צוואַנציק מענטשן פון יעדע קהילה ווען מ'זאגט אפ א בחור, צו ווען מ'נעמט אן א בחור, אז דאס איז דיני נפשות.

און די בזיונות אין די גאנצע וועלט, א איד זעהט היינט אויס פונקט אזוי ווי די נידריגסטע שיכורע שווארצע פארטאריקע פון די גאס, ס'איז נישט דא קיין רעספעקט מער ווייל איך בין א איד א שומר תורה ומצוות, צו אונז זעמיר אידן שומר תורה ומצוות, מען לאכט פון אונז, מען ווייסט, אונז האמיר דעם זעלבן סעקס דרייוו ווי יעדער גוי אין די גאס, און ס'איז א שעים. און מענטשן האבן געזאגט זאלסט עס נישט טון ווייל ס'וועט זיין א חילול השם, העי הו קעירס, די חילול השם איז אסאך ארגער אז מ'האט געהארגעט קינדער, און היינט איז עס אסאך בעסער ווייל יעדער ווייסט ראביי ראזענבערג שלאגט זיך, דער שלאגט זיך, יענער שלאגט זיך, איטס נאון אין היסטערי נאו. סאו נישט יעדן פראטעסט וואס עמיצער זאגט אז מ'דארף גיין דארף מען גיין, כ'מאך נישט אוועק חלילה אונזער רבי'ן, דער רבי איז געווען געזונט, ער האט געזאגט ווען מ'דארף גיין האט מען געדארפט גיין, אבער היינט איז עס געווארן א ביזנעס, מ'צאלט פאר דעם גרויס געלט. און איך געדענק נאך אפילו אין צייט פון רבי'ן זכרונו לברכה האט ער געזאגט מען דארף אינזין האבן דעם מיילעך שווארץ מיט זיין קאמפעני נאך ביי ולמלשינים פאר מען האט אינזין די ולמלשינים נאר יעדער איז געווארן א נייע רבי פאר זיך און טוט וואס ער וויל די נטורי קרתא זענען מחלל שם שמים אויף דעם זאגט קיינער גארנישט דאס באדערט נישט קיינעם זיי לויפן צו יאסר עראפאט'ס ציון זיי זאגן יאסר עראפאט הוא אלוקינו קוממיות לארצינו. קאמאן! אבער אז מען זאגט אז מען מאלעסטעד קינדער איז עס חילול השם חילול השם וועל טו בעד דיס איז וואט איט העז טו בי און דיס איז האו איטס גאנע בי און דזשאסט סטרעיטן יורסעלווס אוט. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.